מיר וועלן היינט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק ט"ז, פרשת תרומה, שיחה ג', די דריטע שיחה אין פרשת תרומה, עמוד צוויי הונדערט און אַכט און נײַנציק. א געוואלדיג געוואלדיגע געשמאקע שיחה, דער רבי הייבט אן די עיקר שאלה וואס דער רבי הייבט אן די שיחה איז לכאורה א סתירה פון רמב"ם וואס ער ברענגט אין הלכות בית הבחירה און דערנאך אין הלכות מלכים, דערנאך וועט דער רבי פרעגן נאך אפאר שווערע שאלות אויפן רמב"ם, און דער רבי וועט אוועק לייגן א יסוד, א חידוש נפלא, און לויט דעם וועט ווערן פארענטפערט אלע שאלות אויפן רמב"ם, און דערנאך וועט זיין צום סוף א ענין אין פנימיות ענינים וואס מען קען זיך אפלערנען פון דעם. פון פסוק ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם וואס איז דא אין היינטיגע פרשה, לערנט ארויס דער רמב"ם אין הלכות בית הבחירה, מצוות עשה לעשות בית לה' מוכן להיות מקריבים בו הקרבנות וכו', ס'איז דא א מצוות עשה אויף צו מאכן א בית לה' ס'זאל זיין גרייט אז מ'זאל קענען דארט מקריב זיין די קרבנות, שנאמר, שטייט א פסוק ועשו לי מקדש, כבר נתפרש בתורה משכן שעשה משה רבינו, ס'איז שוין נתפרש געווארן אין די תורה, ווערט שוין ארויסגעזאגט קלאר דער משכן וואס משה רבינו האט געמאכט, והיה לפי שעה, עס איז געווען נאר אויף די צייט, אויף די צייט וואס איז געווען אין מדבר, שנאמר כי לא באתם עד עתה וגומר, א פסוק אין פרשת ראה, כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה, איז דאס געווען נאר דערווייל, עס איז געווען לפי שעה דער משכן וואס משה רבינו האט געמאכט, און דאס איז דער פסוק וואס ער ברענגט אויף די מצוות עשה צו מאכן א בית המקדש, א משכן, ברענגט ער דעם פסוק פון ועשו לי מקדש. אבער אין הלכות מלכים לערנט עס ארויס דער רמב"ם פון אן אנדער פסוק, אין הלכות מלכים אנהייב הלכות מלכים רעדט דער רמב"ם וועגן דעם ענין פון בויען אויכעט א בית לה', און דארטן ברענגט ער א אנדער פסוק, דער רמב"ם זאגט אזוי, שלש מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ, דריי מצוות זענען די אידן אנגעזאגט געווארן ווען זיי זענען אריינגעגאנגען אין ארץ ישראל, און איינע פון זיי ולבנות בית הבחירה, אז מען זאל בויען א בית הבחירה, בויען א בית המקדש, שנאמר לשכנו תדרשו ובאת שמה, ברענגט ער דעם פסוק, אויכעט א פסוק פון ראה, וואס דארטן שטייט לשכנו תדרשו ובאת שמה, איר זאלט זוכן דעם פלאץ וואו דער אייבישטער וועט מאכן זיין פלאץ אויף זיין דער בית המקדש, און דארטן זאלט איר קומען. איז ידוע די קושיא, פארוואס ברענגט ער נישט דא דעם זעלבן פסוק וואס ער ברענגט אין אנפאנג הלכות בית הבחירה? אין הלכות בית הבחירה ברענגט ער דעם פסוק ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, און אין הלכות מלכים ברענגט ער דעם פסוק פון לשכנו תדרשו ובאת שמה. דער רבי דער לחם משנה ענטפערט אויף דעם אז דער פסוק ועשו לי מקדש רעדט וועגן משכן המדבר, בפשטות ווען דער אייבישטער זאגט משה רבינו אין פרשת תרומה אין היינטיגע פרשה אונז ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם רעדט מען וועגן דעם משכן וואס ער האט געמאכט אין מדבר.

און ס'איז דאך זיכער אז אין שילה און אין משכן וואס איז געווען אין מדבר איז געווען א מצוה, איז דאך וודאי אין בית הבחירה א מצוה, איז דאך זיכער אז אין בית הבחירה איז דאס זיכער א מצוה ווען ס'גייט זיין אין ירושלים אין די מקום וואס דער בית המקדש הראשון השני און דער שלישי וועט זיין דארטן, דאס ענפערט דער לחם משנה. זאגט דער רבי דערפאר ברענגט ער דעם פסוק אין הלכות בית הבחירה ברענגט ער דעם פסוק פון ועשו לי מקדש וואס דארטן רעדט זיך דאך וועגן דעם משכן פונעם מדבר, מה שאין כן ווען ס'רעדט זיך אין דעם ענין פון פרשת ראה וואס ס'רעדט זיך דארטן וועגן משכן שילה ברענגט ער דעם פסוק פון ראה לשכנו תדרשו ובאת שמה. רבי עס איז אבער נישט פארשטאנדיג וויבאלד אז בנין בית לשם רעכנט דער רמבם אין הלכות בית הבחירה אלס מצוות עשה, ווי געזאגט פריערט אין הלכות בית הבחירה הייבט אן דער רמבם מצוות עשה לעשות בית לשם מוכן איז רעכנט ער עס דאך אלס א מצוות עשה דאס מיינט אז ס'איז א מצוה הנוהגת לדורות אויב ער רופט עס אן אז ס'איז א מצוות עשה לעשות בית לה', איז דאך עס א מצוה הנוהגת לדורות, פארוואס ברענגט ער א פסוק וואו דער ציווי איז נאר אויף בנין המשכן? דער לחם משנה פארענטפערט אז ער ברענגט דעם פסוק ועשו לי מקדש, ווייל דארטן רעדט מען וועגן דעם משכן וואס משה רבינו האט געמאכט, זאגט דער רבי ס'שטימט נישט אבער, ווייל דער פסוק איז דאך אז, ווייל דער רמבם זאגט דאך קלאר אז מצוות עשה לעשות, אויב ס'איז א מצוות עשה האט ער געדארפט ברענגען א פסוק נישט וואס ס'רעדט זיך וועגן דעם ענין אויף בויען דעם משכן וואס דער רמבם אליין זאגט דאך אז ס'איז געווען לפי שעה. און נאכדעם זאגט דער רבי זייער געשמאק עס איז בכלל קשה להבין, ס'איז בכלל שווער צו פארשטיין. אז אין הלכות בית הבחירה וואס כשמו כן הן, דער גאנצער תוכן איז מיט די מצוות עשה לדורות פון בנין בית המקדש, די הלכות ווערן אנגערופן הלכות בית הבחירה, דאס מיינט אז ס'רעדט זיך וועגן די מצוות עשה אויף לדורות אז ס'דארף זיין א בנין בית המקדש, זאל ער ברענגען א פסוק וואו דער ציווי איז אויפן משכן המדבר. ס'קומט אויס ממש פונקט פארקערט, וואו מען רעדט וועגן הלכות בית הבחירה ווען ס'רעדט זיך וועגן דעם ענין פון תוכן פון בנין בית המקדש לדורות דארטן ברענגט ער א פסוק פון ועשו לי מקדש וואס ס'רעדט זיך וועגן דעם ענין פון מאכן א משכן אין מדבר, און אין הלכות מלכים וואס כשמו כן הן וואס רעדט זיך אין הלכות מלכים אז עס רעדט זיך בעיקר וועגן מצוות פון מינוי מלך אז ס'דארף זיין אז ווען מען קומט אריין אין ארץ ישראל איז איינע פון די מצוות וואס איז דא איינע פון די דריי מצוות וואס איז דא איז אז מען דארף מאכן א מלך. זאל ער ברענגען דעם פסוק דווקא דארטן, לשכנו תדרשו, וואס ס'רעדט זיך וועגן משכן שילה און בית עולמים, דארטן רעדט מען דאך נישט אינגאנצן וועגן דעם ענין פון שילה און בית עולמים, דארטן איז דער עיקר וואס ס'רעדט זיך דארטן איז דער עיקר פון אז מען דארף מאכן א מינוי פון א מלך, ווי ס'ווערט אנגערופן די הלכות הלכות מלכים, ווערט דאך זייער שווער, פארוואס אין בית הבחירה ווען ער רעדט וועגן דעם ענין פון הלכות בית הבחירה, וואס רעדט זיך וועגן א מצוות עשה לדורות, און א בנין בית המקדש, דארטן ברענגט ער א פסוק דווקא וואס ס'רעדט זיך וועגן דעם ועשו לי מקדש, וואס ס'רעדט זיך וועגן דעם משכן אין מדבר, און ווען ס'רעדט זיך אין הלכות מלכים וואס דארטן רעדט ער וועגן מינוי מלך, דארטן ברענגט ער דעם פסוק וואס ס'רעדט זיך וועגן דעם ענין פון בנין בית המקדש, וואס ס'רעדט זיך וועגן שילה און בית עולמים וואס איז געווען אין ירושלים. אות ב', זאגט ער, לכאורה וואלט מען קענט פארענטפערן אז דער רמב ם ברענגט אין הלכות בית הבחירה דעם פסוק ועשו לי מקדש נישט אלס ציווי אויפן משכן, טאקע ס'איז דער ועשו לי מקדש רעדט זיך דארטן וואס דער אייבישטער זאגט משה רבינו זאל מאכן דעם משכן וואס אין מדבר, אבער דער רמב ם ברענגט אים נישט אלס דעם, ווייל פון אים לערנט מען, פארוואס ברענגט ער אים יא, ווייל פון אים לערנט מען אפ די מצוה כללית פון בנין בית המקדש. וואו זעהן מיר דאס ווי מען געפינט דאס אין מדרשים, סיי אין סדר עולם רבה און סיי אין תנחומא, און דערנאך ברענגט דער רבי ווייטער אז אין תנחומא און אין פסיקתא ברענגט זיך אויס, ברענגט זיך דאך דארטן דער ענין אז דער ועשו לי מקדש איז די מצוה כללית פון בנין בית המקדש, איז לכאורה וואלט מען געקענט ענטפערן דערפאר ברענגט ער אין הלכות בית הבחירה דעם פסוק פון ועשו לי מקדש, וואס ביי מצוות בנין בית הבחירה אין הלכות מלכים ברענגט ער אן אנדער פסוק לשכנו תדרשו ובאת שמה, דער רבי האט געוואלט פארענטפערן אז לכאורה וואלט מען געקענט זאגן אז דער ועשו לי מקדש וואס דער רמב ם ניצט מיינט ער נישט דעם מדגיש זיין דעם ענין וואס דער אייבערשטער האט געזאגט משה רבינו אויף מאכן דעם משכן אין מדבר, נאר ס'מיינט אז פון דעם פסוק זעט מען אז אין מדרש אין פסיקתא אין סדר עולם רבה און אין תנחומא לערנט מען ארויס פון דא אז ס'איז א מצוה כללית אויף בויען דעם בית המקדש אין ירושלים אויך. זאגט דער רבי, אבער אויב איך לערן פון דא דערפאר ברענגט דער רמב ם דעם פסוק, לפי זה איז אבער צוריק נישט פארשטאנדיג, לכאורה וועט נישט זיין פארשטאנדיג ווייטער פון די אנדערע זייט, וואס ביי מצוות בנין בית הבחירה אין הלכות מלכים ברענגט ער אן אנדער פסוק, לשכנו תדרשו ובאת שמה. אויב דו ווילסט מיר זאגן אז דער רמב ם ברענגט דעם פסוק דא, הגם אז דער פסוק רעדט בפשטות וועגן דעם מאכן דעם משכן אין מדבר, ברענגט ער עס ווייל פון דעם לערנט מען ארויס אין אלע מדרשים לערנט מען ארויס אז דאס איז די מצוה כללית אויף בנין בית המקדש, בשעת ס'קומט אין הלכות מלכים, פארוואס ברענגסטו מיר ווייטער דעם פסוק לשכנו תדרשו ובאת שמה? האסטו געדארפט ברענגען דעם זעלבן פסוק פון ועשו לי מקדש, ווייל דאס איז דאך דער עיקר יסוד אויף אלע בתי מקדשים. וביותר יוקשה עס וועט נאך זיין נאך שווערער אז ס'איז משמע מסגנון הלשון וכו', פון דעם סגנון הלשון וואס דער רמב ם רעדט אין הלכות מלכים, איז דער מקור פון רמב ם אין הלכות מלכים איז פון דעם מדרש, פון וועלכן מדרש? וואס ברענגט דעם פסוק ועשו לי מקדש אויפן בית המקדש. דער מדרש אליין פון וואנעט דער רמב ם בויעט זיין גאנצן יסוד אין הלכות מלכים ברענגט דעם פסוק ועשו לי מקדש, וואסערע פסוק ברענגט דער רמב ם? דער רמב ם איז משנה אפילו פון דעם מדרש און ער ברענגט דעם פסוק פון לשכנו תדרשו ובאת שמה פון פרשת ראה. וואס שטייט וואס שטייט דער לשון אין רמב ם, על שלשה דברים נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, ס'איז דא דריי מצוות וואס די אידן זענען אנגעזאגט געווארן ווען זיי גייען אריין אין ארץ ישראל, למנות עליהם מלך, ולבנות להם בית הבחירה, ולהכרית זרעו של עמלק, ס'איז דא דריי זאכן וואס מ'דארף טון, מ'דארף מאכן א מלך, מ'דארף אומברענגען זרעו של עמלק, און מ'דארף און מ'דארף אויכעט בויען דעם בית, מ'דארף בויען דעם בית המקדש. דער רמב ם ברענגט א ראיה אויף יעדן זאך, למנות עליהם מלך דכתיב שום תשים עליך מלך, לבנות להם בית הבחירה דכתיב ועשו לי מקדש להכרית זרעו של עמלק דכתיב והיה בהניח ה' אלקיך תמחה את זכר עמלק, זעט מען דאך אז ביים זעלבן ענין פון די דריי ציוויים איז אין מדרש דער לימוד אויף מצוות בנין בית הבחירה פון פסוק ועשו לי מקדש, היינט פארוואס איז דער רמב ם אין הלכות מלכים משנה פון מדרש און פון הלכות בית הבחירה און ברענגט דעם ציווי פון אן אנדער פסוק און דער לשון וואס מען האט געברענגט על שלושה דברים נצטוו ישראל בכניסתן לארץ מיט די דריי פסוקים די ראיות אז מען דארף האבן למנות עליהם מלך ווייל ס'שטייט שום תשים עליך מלך מען דארף בויען א בית המקדש, ברענגען זיי מפורש ווייל ס'שטייט ועשו לי מקדש, להכרית זרעו של עמלק ווייל ס'שטייט והיה בהניח השם אלקיך תמחה את זכר עמלק, ברענגט דאך דער מדרש דעם פסוק ועשו לי מקדש, און דער רמב ם נוצט דאך דעם יסוד זיינער איז אין דעם מדרש, פארוואס איז ער משנה? און אין הלכות מלכים ברענגט ער דעם פסוק דווקא פון פרשת ראה לשכנו תדרשו ובאת שמה, און נישט ועשו לי מקדש ווי דער מדרש ברענגט, און אויכעט ווי ער ברענגט אין הלכות בית הבחירה, און ער ברענגט דווקא דעם ציווי פון אן אנדער פסוק. אויך דארף מען פארשטיין אות ג', אויך דארף מען פארשטיין, אויף בנין בית המקדש איז דאך פאראן א פסוק און ציווי מפורש, נישט ווי ועשו לי מקדש וואס בפשטות רעדט ער וועגן משכן, ועשו לי מקדש רעדט זיך דאך ווען דער אייבישטער זאגט משה רבינו זאל מאכן דעם משכן, ס'דא א אנדער פסוק וואס דארטן זעט מען מפורש אז ס'רעדט זיך וועגן בית המקדש, ס'דא א פסוק אין ראה ווי גערעדט פריערט והיה המקום אשר יבחר ה' אלקיך בו לשכן שם שמו שם, א פסוק אין פרשת ראה, און ווי מ'געפינט עס אין גמרא, די גמרא אין סנהדרין און אין ספרי. איז פארוואס ברענגט נישט דער רמב"ם וואס רעכנט די מצוה לדורות אט דעם פסוק אין אנהייבס הלכות בית הבחירה, איז דאך דא זייער א פשוטער פסוק וואס ס'רעדט זיך דארטן ממש וועגן מאכן א בויען ווי די גמרא זאגט און אין ספרי אז דארט אז דארטן רעדט מען וועגן בויען דעם ענין פון דעם בית דעם ענין פון די מצוה צו בויען אין בית המקדש פארוואס רעכנט ער די מצוה און ער רעכנט דאך די מצוה לדורות פארוואס ברענגט ער אין הלכות בית הבחירה ברענגט ער נישט דעם פסוק פון והיה המקום אשר יבחר ה' בו לשכן שמו שם. זאגט דער רבי דער כסף משנה פארענטפערט עס, ווייל דער רמב"ם לערנט אז דער פסוק והיה המקום וגומר קען מען נישט ניצן אויף זאגן אז דארטן איז דער ציווי אויף מאכן דעם בית המקדש, ווייל ס'איז נישט געזאגט געווארן אלס א ציווי צו בויען א בית המקדש, נאר א סיפור בעלמא הוא. ס'איז אזוי ווי די תורה דערציילט א מעשה אז מען זאל ברענגען קרבנות וואו? למקום אשר יבחר השם, אבער נישט אז דארטן שטייט אז מען דארף בויען א בית המקדש. און דאס וואס די גמרא וספרי ברענגט יא דעם פסוק, ווי געזאגט פריערט אז די גמרא אין סנהדרין און אין ספרי ברענגען יא דעם פסוק, ברענגען יא דעם פסוק אז איז דאס בלויז אלס ראיה אז הכרתת זרעו של עמלק איז קודמת לבנין בית הבחירה. דער כסף משנה וויל פארענטפערן דעם רמב"ם און ער זאגט אז דאס וואס דער רמב"ם ברענגט נישט דעם פסוק און ער ברענגט דווקא דעם פסוק פון ועשו לי מקדש ווייל דארטן שטייט קלאר ועשו לי מקדש, מה שאין כן אין דעם פסוק והיה המקום אשר יבחר ה' שטייט נישט א מצוה אויף בויען דארטן שטייט נאר דער לשון אז מען זאל ברענגען קרבנות למקום אשר יבחר השם. איי די גמרא און ספרי ברענגען דאך יא דעם פסוק? זאגט דער זאגט דער כסף משנה אז זיי ברענגען דעם פסוק נאר אלס א ראיה אויף אז מען דארף מכרית זיין זרעו של עמלק פאר דעם בנין בית הבחירה, די גמרא אין סנהדרין מוטשעט זיך צו פארשטיין אמר רבי יוסי אז ס'איז דא די מצוה ווען מען קומט אריין אין ארץ ישראל אז שלושה דברים נצטוו ישראל, וואס איז דער סדר פון די דריי מצוות? ווי איז דער סדר? איז די גמרא זאגט אז אז דער סדר דארף זיין, קודם דארף זיין מינוי מלך, דערנאכדעם דארף זיין דער ענין פון מכרית זיין זרעו של עמלק, דערנאכדעם דארף זיין דער ענין פון בנין בית המקדש, איז די גמרא דארטן וואס זי ברענגט דעם פסוק אז וואס די גמרא נוצט דווקא דארטן דעם פסוק נישט ווי דער רמב ם איז ווייל זי וויל ברענגען דארטן א ראיה אז מ'דארף מכרית זיין זרעו של עמלק פאר בנין בית הבחירה און ווי ס'שטייט ווי די גמרא זאגט דארטן אז ס'שטייט א פסוק כי יד על כס קה ווען ס'איז געווען די מעשה דארטן מיט עמלק אין פרשת בשלח שטייט כי יד על כס קה זאגט די גמרא כס קה גייט עס אויף א מלך בישראל. ווי ס'שטייט וישב שלמה על כסא השם, זעה איך אז די ערשטע זאך דארף זיין דער ענין פון כסא דארף זיין דער ענין פון א מלך, דערנאכדעם פרעגט די גמרא וואס דארף זיין פריער מלחמה להשם בעמלק אדער דער ענין פון בנין בית המקדש, זאגט די גמרא ס'שטייט א פסוק והניח לכם השם מכל אויביכם מסביב והיה המקום אשר יבחר, זעה איך אז דארטן דא דער סדר קודם דארף זיין דער הניח לכם השם מכל אויביכם, הכרתת זרעו של עמלק, און דערנאכדעם והיה המקום אשר יבחר ווי ס'גייט דער פסוק איינע נאך די אנדערע, ווי זעט אין פרשת ראה איז דא דער פסוק איז כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה, דערנאכדעם וועט איר אריבער גיין דעם דעם ירדן, והניח לכם מכל אויביכם, איר וועט ענדיגן מיט אלע אויבים, איר וועט ענדיגן מיט עמלק, און דערנאכדעם וועט זיין והיה המקום אשר יבחר, דערפאר ברענגט ברענגט דער. דערפאר ברענגט די גמרא דעם פסוק, לפי זה אבער, אויב דער רמ, אויב דער כסף משנה וויל ענטפערן אויף אזא סארט אופן, איז נוסף אויף דער נישט גלאטקייט מצד הכלל הידוע ברמב ם, אז ער ברענגט א דרשה פשוטה ביותר, אף על פי שלא נמצאת בשס. ס'איז דא א כלל, הכלל הידוע אין רמב ם, דער רבי ברענגט אראפ פון לחם משנה און יד מלאכי פון כללי הרמב ם, אז דער רמב ם ברענגט אלעמאל א דרשה וואס איז די פשוט'סטע דרשה, אפילו אז ס'נישט געפינט זיך נישט אין שס, על דרך זה האט געדארפט זיין בנידון דידן אויכעט, און דא איז לא כן הוא, דא ברענגט דער רמב ם אראפ נישט דעם נישט דעם פסוק. לכאורה האט דער רמב ם געדארפט ברענגען דעם פסוק אין הלכות בית הבחירה פון דעם פסוק והיה המקום אשר יבחר ה' אלוקיך לשכן שמו שם, איז נוסף אויף דעם וואס דער רמב ם אלעמאל גייט מיט די דרשה פשוטה ביותר, ווערט די שאלה, ווערט נאך א שאלה, פארוואס ברענגט עס נישט אויך דער רמב ם אין הלכות מלכים אלס א ראיה אז הכרתת זרעו של עמלק קודמת לבנין הבית? האט ער דאך געדארפט ברענגען מה נפשך, אויב האט ער געדארפט ברענגען דעם פסוק אויכעט אין הלכות מלכים וואס ס'רעדט זיך דארטן וועגן די דריי זאכן אז שלושה דברים נצטוו ישראל, האט ער געדארפט ברענגען דעם פסוק, ווייל דער פסוק איז דאך די ראיה, ווי ס'שטייט והניח לכם מכל אויביכם מסביב, דערנאכדעם והיה המקום אשר יבחר השם אלוקיכם, קודם דארף זיין מינוי מלך, דערנאכדעם דארף זיין הכרתת זרעו של עמלק, דערנאכדעם קען מען מאכן דעם ענין פון בנין בית המקדש. איז ממילא איז נישט פארשטאנדיג אינגאנצן וואס טוט זיך דא מיט דעם רמב ם וואס ער ברענגט דא דעם פסוק דווקא פון ועשו לי מקדש, און ווען ס'קומט אין הלכות מלכים ברענגט ער דעם פסוק פון לשכנו תדרשו ובאת שמה, אינגאנצן נישט פארשטאנדיג וואס דא גייט פאר. אות ד, אויך פאדערט זיך א הסברה אין דברי הרמב ם אין הלכות בית הבחירה, מיר גייען צוריק צו הלכות בית הבחירה, וואס אין הלכות בית הבחירה וואס נאכדעם וואס ער איז מסיים, אין הלכה א', וכבר נתפרש בתורה, ווי געזאגט פריערט אין אות א', וכבר נתפרש בתורה משכן שעשה משה רבינו והיה לפי שעה, שנאמר כי לא באתם עד עתה וגומר, איז ער ממשיך אין הלכה ב', אין הלכה ב' זאגט דער רמב ם, כיוון שנכנסו לארץ, ווען די אידן זענען אריינגעקומען אין ארץ ישראל העמידו המשכן בגלגל ארבע עשרה שנה שכבשו ושחלקו, מ'האט אויפגעשטעלט די משכן וואו דאס געווען אין גלגל, און ס'איז געשטאנען פֿערצן יאר, די פֿערצן יאר וואס מ'האט איינגענומען ארץ ישראל און מ'האט עס צוטיילט. פון דארטן, ומשם באו לשילה, ובנו שם בית של אבנים. שוין א נייע זאך, מ'עט באלד זען ווי דער רבי מדגיש, פריער שטייט העמידו המשכן, יעצט שטייט ובנו שם בית של אבנים, ופרסו יריעות המשכן עליו, ולא עשו שם תקרה, ס'איז שוין געווען א בנין של אבנים, אבער קיין דאך איז נאכנישט געווען, מ'האט ארויפגעלייגט אויף דעם די יריעות וואס איז געווען אויפן משכן. וש ס ט שנה עמד משכן שילה, דער משכן אין שילה איז געשטאנען דרײַ הונדערט נײַן און זעכציק יאר, כשמת עלי חרב, ווען עלי איז געשטארבן איז חרוב געווארן משכן שילה, פון דארטן זענען זיי געקומען ובאו לנוב ובנו שם מקדש, און מען דארטן געבויט א מקדש אין נוב, כשמת שמואל חרב, ווען שמואל איז געשטארבן איז חרוב געווארן דער מקדש אין נוב, ובאו לגבעון זענען זיי געקומען אין גבעון ובנו שם מקדש, און דארטן האבן זיי אויך געבויט א מקדש. און מגבעון, פון גבעון איז מען געקומען לבית העולמים אין ירושלים, און דארטן האט מען געבויעט, דארטן האט שלמה המלך געבויעט דעם בית המקדש. וימי נוב וגבעון, רעכנט אויס דער רמב ם, איז געווען צוזאמען זיבן און פֿופֿציק יאר. דאס איז וואס דער רמב ם רעדט אין הלכה ב', נאך וואס ער רעדט אין די הלכה א', וואס ער ברענגט דעם פסוק אז ס'איז דא א מצוות עשה, לעשות בית לה', און ער ברענגט דעם פסוק ועשו לי מקדש, און ער זאגט נאכדעם אין צווייטן סעיף רעכנט ער אויס וואס איז געווען ווען מען איז אריינגעקומען אין ארץ ישראל. זאגט דער רבי, איז שווער צו פארשטיין, דער רמב ם איז דאך א ספר פון הלכות, איז למאי נפקא מינה להלכה אט די אריכות, א גאנצע אריכות, אז מען האט אויפגעשטעלט דעם משכן בגלגל, און דערנאך אין שילה, דערנאך אין נוב וגבעון, דאס איז דאך לכאורה נאר א סיפור פון דברי ימי ישראל. ס'איז נאר א סיפור פון די היסטאריע וואס איז געווען אין די ימי ישראל וואס איז געווען. רמבם איז א ספר א ספר א ספר הלכות, יעדע זאך וואס די רמבם שרייבט איז א הלכה, וואס האט עס צו טון מיט הלכה? אין אמת אז די מקום פונעם סדר הבנינים וכו' פון דעם רמבם איז פון די משנה במסכת זבחים, ס'איז טאקע אמת אז די רמבם נעמט עס פון מסכת זבחים, און אויכעט אין ס'דא אין די משנה און ס'דא אין די גמרא, אבער אין משניות זענען דא כמה עניינים וואס זענען נישט קיין הלכות, און די זעלבע זאך אויכעט אין גמרא איז דא זאכן וואס איז נישט קיין הלכות, מה שאין כן די ספר היד פון רמב ם וואס באשטייט נאר פון הלכות פסוקות, דער רמב ם אליין שרייבט אין זיין הקדמה אז זיין ספר איז א ענין פון ספר היד החזקה, א ענין פון הלכות פסוקות. וואס האט די גאנצע אריכות פון דעם משכן וואס מען האט אויפגעשטעלט אין גילגול און אין שילה און אין נוב און אין גבעון, וואס פאר א שייכות האט דאס מיט דעם ענין פון הלכה? נאכמער, אויך אין דער משנה, אפילו איך זאל זאגן אז ער ברענגט דאס פון די משנה, איז אין די משנה טאקע יא דא א ענין פון הלכות, אויך אין דער משנה ווערט נישט דערציילט סתם וועגן דער סדר הבנינים, נאר בצירוף הלכות ודינים וואס זענען בזה, די משנה אליין רעכנט אויס זאכן וואס איז יא נוגע להלכה, אז באו לגילגול, זאגט די משנה, הותרו הבמות, זענען די במות געווארן מותר, מען האט געמעגט מאכן במות, און ס'איז געווען קדשי קדשים נאכלין שטייט דארטן וואו מען האט געמעגט עסן קדשי קדשים, באו לשילה, זאגט די משנה, נאסרו הבמות, האט מען נישט געטארט מאכן קיין במות, באו לנוב וגבעון, הותרו הבמות, וואס דאס אלס איז אויך א הקדמה אז נאר נאכדעם וואס באו לירושלים נאסרו הבמות ולא היה להן היתר והיא היתה נחלה. מיר זעהן דא א מורא'דיג געשמאקע זאך אין די משנה, מ'זעהט אז ס'דא הלכות דארטן אז אין גילגול געווען הותרו הבמות שילה איז געווארן אסור די במות, נוב וגבעון איז ווייטער געווען מותר, ווען מ'איז געקומען צו ירושלים איז שוין געווען דער נאסרו הבמות אויף אייביג, מער איז נישטא דער ענין פון במות. און דער רמב ם ענדיגט צו, און די משנה ענדיגט צו והיא היתה נחלה. מ'האט דאך גערעדט פריער וועגן דעם פסוק אין פרשת ראה, כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה, זאגט רש י דארטן מנוחה זו שילה ואל הנחלה זו בית המקדש רעדט זיך וועגן ירושלים, דערפאר בשעת ס'רעדט זיך וועגן מ'איז געקומען אין שילה איז געווען א ענין פון מנוחה, איז געווען נאר שילה איז אסור במות, מה שאין כן אין גלגול איז געווען מותר במות, ווען מ'איז געקומען אין נוב וגבעון איז ווייטער געווען הותרו הבמות, אבער ווען מ'איז געקומען אל הנחלה וואס דאס איז ירושלים, איז יעמאלט איז שוין נאסר געווארן די במות לעולם ועד. איז דאס אלץ זעהן מיר אין די משנה. דער רמב ם אבער דערמאנט דאס אלעס נישט. דער רמב ם דערמאנט נישט גארנישט די הלכות. וואס זאגט ער? ער זאגט נאר די מעשה ווי ס'איז געווען די דברי ימי ישראל, ווי לאנג מ'איז געווען אין יעדן פלאץ. דער רמב ם אבער דערמאנט דאס אלעס נישט, און דער טעם איז מובן בפשטות, ס'איז פארשטאנדליך פארוואס דער רמב ם שטעלט נישט די די די הלכה, די מעשה וואס איז געווען דארטן אז באו לגלגול הותרו, באו לשילה נאסרו, ער דערמאנט נישט אלע זאכן פארוואס? ווייל דער רבי זאגט דעם לשון מאי דהוה הוה, ס'איז דאך שוין געווען, ס'האט נישט צוטון צו אן ענין פון הלכה, און צום דין אין רמב ם הלכה ג, לכאורה האט עס א שייכות צו דעם דין אין הלכה ג וואס דער רמב ם זאגט דארטן, כיוון שנבנה המקדש בירושלים נאסרו כל המקומות כולן לבנות בהם בית לה' ולהקריב בהם קרבן, נאך וואס מ'האט געבויט דעם מקדש אין ירושלים איז געווארן אסור, ס'איז נישטא קיין פלאץ וואס מ'מעג מאכן דארטן א במות, ס'איז נישטא קיין פלאץ וואס מ'מעג מאכן דארטן א בנין בית לה' און מקריב זיין דארטן קרבנות. אבער דאס וואס די רמב ם זאגט וועגן דעם ענין אז כיוון שנבנה המקדש בירושלים איז פון יעמאלט איז נישטא דער ענין פון במות און נישטא דער ענין פון לבנות בהם בית לה' האט דאס נישט צוטון מיט דעם באו לגילגול הותרו הבמות האט נישט צוטון אינגאנצן מיט דעם און באו לשילה און נאסרו וכו'. איז ממילא ווערט ווייטער צוריק שווער פארוואס די רמב ם רעכנט דאס אויס על פי כל זה לויט דעם וואס מען האט יעצט געלערנט ווערט די תמיהה נאך גרעסער א' וואס ער ברענגט דעם סדר פון גלגול משם באו לשילה וכו' ס'איז נישט קיין ענין פון הלכה ס'איז א ענין פון דברי ימי ישראל ב' איז נאך מפרט דעם מספר פון די יארן וואס יעדער פון זיי איז געשטאנען ער רעכנט אויס דעם דעם יארן, וואס דאס איז דאך אפילו ביז וואס דאס איז דאך אפילו ביז אין גילגול וכו' נישט מער ווי אן ענין פון דברי ימי ישראל, דער גאנצער ענין פון וויפיל יאר ס'איז געשטאנען אפילו אין גילגול איז דאס אויך נישט מער ווי דברי ימי ישראל. און ג' וואס ברענגט זיך אויך נישט אין דער משנה, אין די משנה שטייט נישט די די יארן וואס ס'איז געווען, און דער רמב ם ברענגט דאס יא. אות ה', אין אות ה' וועט דער רבי פרעגן נאך א שאלה מסביר זיין א ענין אין הלכות מלכים, און לויט דעם יסוד וואס די רבי וועט אוועקשטעלן אין הלכות מלכים וועט ווערן פארשטאנדיג די אלע שאלות וואס מיר האבן געפרעגט ביז יעצט, איז צו פארשטיין צו מאכן א סיכום און פארשטיין וואו מיר האלטן וואס מען האט געלערנט ביז יעצט.

פארוואס האט ער נישט געברענגט, און די דריטע שאלה, פארוואס האט ער נישט געברענגט דעם פסוק בעסער, והיה המקום אשר יבחר השם, וואס ס'רעדט דאך אויפן בית המקדש, ווי רשי זאגט אז ס'רעדט זיך דארטן אויפן מקדש, און ס'איז אסאך פשוט'ער ווי די ראי' פון ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. און אויך פארוואס ברענגט ער נישט דעם פסוק פון והיה המקום אשר יבחר השם, אויף צו מוכיח זיין אז מחיית עמלק, ווי די גמרא ניצט דעם פסוק אז מחיית עמלק איז פאר בנין בית המקדש, דער רמב ם רעדט דאך דארטן אין הלכות מלכים אז מען דארף מאכן א מלך, און ער רעכנט אויס אז ס'איז דא די דריי מצוות, און לכאורה דארף מען דאך וויסן ווי דער סדר פון די מצוות אז קודם איז מינוי מלך, דערנאכדעם דארף מחיית עמלק, און דערנאכדעם דארף זיין דער בנין בית המקדש, האט ער געדארפט ברענגען בעסער דעם פסוק ווי די גמרא ברענגט, ווי דער לשון איז, והניח לכם מכל אויביכם מסביב, דערנאכדעם והיה המקום אשר יבחר ה' לשכן בו לשכן שמו שם, האב איך דעם גאנצן סדר מיט אלץ. פארוואס ברענגט ער דארטן דעם פסוק לשכנו תדרשו ובאת שמה? און די פינפטע שאלה, פארוואס ברענגט ער דעם גאנצן סיפור מיט די גאנצע מעשה וואס איז געווען אין גלגל און אין שילה און אין נוב און אין און און און נאך א פלאץ אין גבעון און דערנאכדעם ווען עס איז געקומען אין ירושלים און ער רעכנט נאך אויס די יארן אויכעט איז די אלע שאלות וועלן ווערן פארענטפערט מיט מקדים זיין צו מבאר זיין א טעם וואס דער אלט וואס דער רמב ם ברענגט אין הלכות מלכים אות ה', וועט מען דאס פארשטיין בהקדם לבאר דעם טעם וואס אין הלכות מלכים וואס רעדט זיך וועגן דער מצוה פון מינוי מלך ברענגט דער רמב ם אויך די מצוות פון בנין בית הבחירה און אלע ג' מצוות. לכאורה, ווי שוין מען רעדט וועגן דעם ענין אין הלכות מלכים, הלכות מלכים קומט מען דערציילן וועגן די מלכים, וועגן אז ס'דארף זיין א מינוי פון א מלך, ווי קומט אריין דארטן דער ענין פון די דריי מצוות פון בנין בית הבחירה מיט די אנדערע מצוה פון מחיית זרעו של עמלק? על דרך זה געפינט מען אין ספר המצוות אויכעט. דער רמב ם אין ספר המצוות ווען ער רעכנט דארט די מצוה פון בנין בית המקדש און ער ברענגט אראפ דא אין מצוות עשה כ' שציוונו לעשות בית עבודה וכו' און דער רמב ם איז ממשיך והוא אמרו יתעלה ועשו לי מקדש און דער אייבערשטער האט געזאגט ועשו לי מקדש איז לכאורה האט ער שוין געברענגט די מצוה פון בנין בית המקדש, איז דער רמב ם מוסיף, ולשון ספרי, דער לשון אין ספרי איז, שלש מצוות נצטוו ישראל בעת כניסתן לארץ, לבנות להם מלך, ולבנות להם בית הבחירה, ולהכרית זרעו של עמלק, איז אויך אין דעם נישט מובן. איז אין הלכות מלכים איז דא א שאלה, דו רעדסט וועגן מינוי מלך, ווי קומט אריין די אנדערע צוויי זאכן? און און מען זעט נאך שטארקער אין דעם ענין פון ווען ער רעכנט אויס אין דעם מנין פון די מצוות, אין ספר המצוות ברענגט ער די מצוה אז מען דארף בויען א בנין בית המקדש, און ער ברענגט דעם פסוק ועשו לי מקדש, און נאכדעם זאגט ער גלייך אויכעט ולשון ספרי שלש מצוות נצטוו, איז אויך אין דעם נישט מובן, איז אין ספר המצוות אויך נישט מובן, וואס זענען די אנדערע צוויי מצוות נוגע ביי דעם ברענגען מצוות בנין בית המקדש? וואסערע שייכות האט דאס איינע מיט די אנדערע? אויך דאס וואס ער הויבט אן כלשון הגמרא והספרי, דער רמב ם הייבט אן אין זיין הלכה וואס איז דאך א ספר הלכה הייבט ער אן שלוש מצוות איז לכאורה א יתור לשון, וואס דארף ער זאגן דעם לשון שלוש מצוות? ערשטנס דו האלטסט דאך אינמיטן רעדן וועגן מינוי מלך האסט עס אינגאנצן נישט געדארפט ברענגען, אז דו ברענגסט עס שוין יא וואס דארפסטו שרייבן ג' מצוות? זעלבע זאך אויך אין ספר המצוות שרייבט ער בלשון הספרי שלוש מצוות נצטוו, דו קענסט שרייבן אז דער ספרי זאגט אז ס'איז דא מצוות וואס די אידן דארפן טון ווען זיי קומען אריין אין ארץ ישראל, וואס דארף דא מדגיש זיין די שלוש? איז לכאורה א יתור לשון, ער רעכנט דאך גלייך אויס ווי אין גמרא און אין ספרי, ער רעכנט דאך אויס דארטן די דריי זאכן, ער זאגט נישט נאר ג' שלש מצוות נצטוו און ער זאגט נישט וואס דאס איז, די דריי מצוות רעכנט ער אויס בפרט, צוליב וואס דארף ער פריער מקדים זיין זייער מספר, און ווי דער רבי ברענגט אראפ מיט די לשון השס אין גמרא אין שבת, מניינא למה לי? יעדער איינער וואס וועט זעהן אז דער רמב ם וועט זאגן אז ס'איז דא א מצוה פון בנין בית המקדש, און לש ש און דער ספרי זאגט אז נצטוו ישראל בעת כניסתן לארץ למנות להם מלך, לבנות להם בית הבחירה, ולהכרית זרעו של עמלק, ווייס איך איך זעה גלייך אז ס'איז דריי, וואס דארף ער מיר געבן עפעס דעם מנין פון פון אויסרעכענען די אלע דריי זאכן? זאגן שלש מצוות. מ'קען נישט זאגן אז דאס ווערט פארענטפערט בפירוש רש י שם. מ'קען נישט זאגן אז ס'ווערט פארענטפערט פון רשי, וואס רשי זאגט אין די גמרא אין סנהדרין, לכן נקט שלוש הללו שהן תלויות זו בזו לעשותן כסדרן וכו', מלך ואחריו עמלק ואחריו בית הבחירה, מ'קען לכאורה וואלט מען געקענט זאגן אז אז ס'ווערט פארענטפערט מיט דעם וואס רשי זאגט, רשי זאגט דאך דערפאר האט דער אייבישטער אנגעכאפט די דריי מצוות, ווייל זיי זענען תלוי איינע אין די אנדערע, ס'דארף זיין מיט א סדר, ס'דארף זיין מלך, מינוי מלך, דערנאכדעם מחיית עמלק, און דערנאכדעם בית הבחירה, זאגט דער רבי לכאו' וואלט מען געקענט דאס ענטפערן, זאגט דער רבי ניין, ווארום דאס איז מבאר נאר וואס נקט שלוש הללו, ס'גיט אונז נאר רש י זאגט לכן נקט שלוש הללו, דערפאר האט דער אייבישטער געגעבן די דריי, אבער נישט די הקדמה פון ג' מצוות, וואס דארף דער רמב ם זאגן ג' מצוות? איז במילא איז נישט פארשטאנדיג איז די שאלה וואס מ'האט ערשט געפרעגט וועגן דעם ענין וואס דער רמב ם סיי אין סיי אין הלכות בית סיי אין הלכות בית הבחירה און סיי אין סיי אין הלכות מלכים און סיי אין ספר המצוות אין ביידע ערטער ברענגט ער אראפ ווען ער ברענגט אראפ אז מען דארף מאכן א בית המקדש ברענגט ער אראפ די אנדערע צוויי זאכן און ער זאגט נאך אויכעט דעם לשון פון שלש מצוות אז מען דארף פארשטיין וואסערע שייכות האט דאס צו דעם ענין פון ווען ער רעדט וועגן מינוי מלך, און אין מינוי מלך ברענגט ער אראפ אז מען דארף מאכן א בית המקדש אויכעט, און ער ברענגט אראפ די אלע דריי מצוות, און ער הייבט נאך אן מיט ג' מצוות נצטוו. אז מ'וועט פארענטפערן דעם ענין, וועט מען יעמאלט קענען צוקומען צו פארענטפערן די אלע שאלות וואס מ'האט גערעדט פריערט אויף דעם רמב ם דער חילוק פון בית הבחירה, אין הלכות מלכים וואס ער ברענגט צוויי אנדערע פסוקים לכאורה וואלט געווען אסאך בעסער ווען ער ברענגט דעם פסוק פון והיה המקום אשר יבחר ה' אלקיכם בו לשכן שמו שם וואס דאס בפשטות רעדט מען וועגן דעם וועגן אז ס'דארף זיין א בית המקדש און אויכעט פארוואס ער רעכנט אויס די אלע די אלע פרטים וואס איז געווען אין גלגל און אין שילה און אין נוב און אין גבעון ביז מ'איז געקומען אין ירושלים און דארטן איז געווען דער בית עולמים וואס איז אויף אלעמאל. אות ו דער ביאור בזה איז. יעצט וועט מען מסביר זיין די שאלה פארוואס אין הלכות מלכים און אין ספר המצוות ברענגט ער אראפ די אנדערע צוויי זאכן אויכעט וואס ער רעדט דאך דא וועגן נאר מלכים און דארט רעדט ער דאך נאר וועגן וועגן הלכות אין הלכות מלכים רעדט ער וועגן מינוי מלך און אין אין ספר המצוות רעדט ער דאך יעצט נאר וועגן דעם ענין פון מצוה פון בנין פון בנין פון ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם וואס דארף ער האבן די אנדערע זאכן אויכעט. דער ביאור בזה, די דריי מצוות זענען בלשון רש י תלויות זו בזו, רש י זאגט אז ס'איז תלויות זו בזו און ס'דארף זיין כסדרן, דער רבי וועט אבער מחדש זיין אביסל טיפער וואס מיינט תלויות זו בזו, דאס הייסט הגם אז זיי זענען דריי באזונדערע מצוות, ס'איז דריי מצוות, ס'איז דא א מצוה פון מינוי מלך, ס'איז דא א מצוה פון מחיית עמלק, און ס'איז דא א מצוה פון בנין בית הבחירה. אבער פונדעסטוועגן זאגט דער רבי איז אבער יעדע מצוה אויך א פרט, ס'ברענגט שלימות אין די אנדערע צוויי. וואס מיינט דאס? דער רבי וויל מסביר זיין זייער געשמאק וואס דאס מיינט. שלימות פון מצוות מינוי מלך ווערט דערגרייכט ווען ס'ווערן אויך אויסגעפירט די מצוות פון להכרית זרעו של עמלק ובנין בית הבחירה. ווען ווערט דער שלימות פון די מצוות פון מינוי מלך, אז מען נעמט א מלך, ווען ער איז מכרית די זרעו של עמלק, און ווען ער בויעט אויף דעם בית המקדש, יעמאלט איז דא דער ענין פון מינוי מלך ווי ס'דארף צו זיין, ועל דרך זה איז ביי די אנדערע, ביז אז שלימות קיום מצוות בנין בית הבחירה איז פארבונדן מיטן קיום המצוות פון מינוי מלך ומלחמת עמלק, אז איך וויל מאכן ס'זאל זיין די שלימות פון פון דעם בנין פון בית הבחירה מוז זיין פריערט דער ענין פון מינוי מלך, און ס'מוז זיין פריערט דער ענין פון מלחמת עמלק, אנדערש קען עס נישט זיין. לכאורה פון דא וואס פון די הערה וואס ער ברענגט אראפ אין אַכט און צוואַנציק די הערה אַכט און צוואַנציק וואלט מען געקענט אפשר פארענטפערן שוין פארוואס דער רמב ם רעדט וועגן דעם ברענגט אראפ דעם ענין פון שלש מצוות און ער זאגט נישט סתם אזוי, לכאורה האט ער נישט געדארפט זאגן בכלל דעם גאנצן ענין, און אז ער זאגט שוין יא פארוואס זאגט ער דעם ענין פון שלש, מנינא למה לי, וואס דארף ער עס ציילן? לכאורה ווי דער רבי זאגט א א געוואלדיגע זאך, ס'איז אריכות אין א שיחה אין פרשת קורח אין ליקוטי שיחות חלק י ח, אז דאס שטייט אין די משנה, די משנה רעכנט אויס חמשה שערים היו, שבעה שערים היו, די משנה רעכנט אויס מיט די נעמען, לכאורה וואס דארף מען דארטן אויסרעכענען די נעמען? און ס'שטייט דאך גלייך נאכדעם וואו זענען די שבעה שערים, קען מען אליין ציילן און זען, און זען נאך חמשה. זאגט דער רבי אין אריכות דארטן, אבער דא ברענגט דער רבי אראפ אין די הארות בקיצור, ס'קומט אויף א רמז אז ס'איז כולם אין מציאות אחת. דערפאר וואס שטייט שבעה? ווייל ס'איין מציאות. כל זמן שלא ישנם כל השערים, אין לאחד מהם דין שער. די שערים האבן דאך א ענין, יעדער שער דינט דאך אויף עפעס. כל זמן איז נישטא אלע זיבן, איז. האט קיינער פון זיי נישט דעם דין פון שער, זייער געשמאק. און די זעלבע זאך איז דא אויכעט, אז די אלע דריי, דערפאר איז דער רמב ם מדגיש דעם ענין פון שלוש, ווייל כל זמן ס'ווערט נישט געמאכט איינע, כל זמן ס'איז נישטא דער דין פון מינוי מלך, קען נישט זיין הכרתה, קען נישט זיין די הכרתה פון עמלק. אז ס'איז דא הכרתה פון עמלק, איז דאס משלים דעם ענין פון דעם מינוי מלך. אז ס'ווערט דער ענין פון בית הבחירה, דעמאלט ווערט דער שלימות אינגאנצן פון דעם ענין פון מלך. דאס מיינט אז די אלע דריי זענען ממש איין זאך. ובהמשך לזה לערנט מען ווייטער ארויס פון פסוק אז די שייכות פון זו בזו איז אויך בנוגע דעם סדר, ערשטנס לערנט מען ארויס אז איינער אז ס'איז נוגע איינער אינעם צווייטן, און נאכדעם קען מען ארויסלערנען אז ס'איז אויכעט די שייכות וואס זאגט רש י שהן תלויות זו בזו אז ס'האט צוטון צום סדר אויכעט, פריער מינוי מלך, דערנאך להכרית זרעו של עמלק, און נאכדעם דער בנין בית הבחירה. דאס הייסט, דא איז נישט נאר א סדר אין זמני החיוב וקיום המצוות מצד די אידן, ס'איז נישט נאר דער ענין פון נצטוו ישראל סתם אזוי מצד דעם גברא, אז ס'דארף זיין א מלך, און ס'דארף זיין הכרתת זכר של עמלק, און ס'דארף זיין א ביהמ א ביהמ בית לה', ניין, נאר דאס איז א פרט אין מינוי מלך. מצד דעם גדר פון מלך דארף זיין מלחמת עמלק. מצד דעם גדר וואס ער איז געווארן א מלך דארף זיין מלחמת עמלק און בנין בית הבחירה. און מצד דעם גדר פון בית המקדש פאדערט זיך אז עס זאל זיין א מינוי מלך און מלחמת עמלק. עס קען נישט זיין קיין בנין בית המקדש סיידן אז עס איז געווען א מינוי מלך און סיידן אז עס איז געווען דער ענין פון מלחמת עמלק. דער סדר איז נוגע זייער שטארק דאס מיינט אז אלע דריי מצוות איז תלוי איינער אין דעם אנדערן, ס'קען נישט זיין קיין איינער אן דעם אנדערן, דער ערשטער דארף זיין טאקע מינוי מלך, דער צווייטער דארף זיין הכרתת זרעו של עמלק, דער דריטער דארף טאקע זיין ביהמ בית הבחירה, אבער ס'קען נישט זיין איינער אן דעם אנדערן. און דער רבי ברענגט אראפ אז ווען משה רבינו האט געבעטן דעם אייבערשטן יפקוד השם אלוקי הרוחות אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, רעדט מען אז ס'רעדט זיך וועגן דעם ענין פון מלחמה, און ס'איז נישט כדרכי מלכי האומות וואס זיי שיקן זייערע חיילים, נאר ווי יהושע האט געטון און דוד אז זיי זענען געגאען לכתחילה. און דערפאר איז געווען דער ענין פון מינוי מלך איז די ערשטע זאך, דערנאכדעם קען זיין דער ענין פון זרעו של עמלק, דערנאכדעם קען זיין דער ענין פון בנין בית הבחירה. און דעריבער דעריבער ברענגט דארט דער רמב ם אין הלכה ב' די פסוקים ויהי כי ישב המלך בביתו וה' הניח לו מסביב מכל אויביו ויאמר המלך אל נתן הנביא אנכי יושב בבית ארזים וגומר. אין הלכה ב' ברענגט דער רמב ם א ראיה פון א פסוק פון שמואל ב' פסוק ז', לכאורה האט דאך געקענט ברענגען א פסוק פון דא, והניח לכם מכל אויביכם מסביב, וישבתם בטח, והיה המקום אשר יבחר ה', זעה איך דעם סדר ווי די גמרא אין סנהדרין ניצט, אז קודם דארף זיין הניח לכם מכל אויביכם דארף זיין הכרתת זרעו של מחיית עמלק, דערנאכדעם קען זיין והיה המקום אשר יבחר ה', וואס עפעס קריכט ער וואס עפעס גייט ער צו שמואל ב'? זאגט דער רבי, יעצט וועט מען עס פארשטיין זייער גוט פארוואס ער ברענגט דעם פסוק ב', דא ביי אונז שטייט נאר והניח לכם מכל אויביכם, ווערט נישט דערמאנט דער ענין פון מינוי מלך, און ס'ווערט נישט דערמאנט, און ס'ווערט דערמאנט נאר דער ענין פון והיה המקום אשר יבחר השם, מה שאין כן אינעם פסוק וואס ס'שטייט אין שמואל, שטייט דארטן אז דוד, אז דוד המלך האט געזאגט צו נתן הנביא, אז ווען האט ער עס אים געזאגט? ישב המלך בביתו וה' הניח לו מסביב מכל אויביו, שטייט קלארע ווערטער אז דער אייבישטער האט, דוד איז שוין געזעצן אין זיין שטוב, שוין געווען הניח לו מסביב, שוין געווען די אלע, ער האט שוין אומגעברענגט די אלע, ס'איז געווארן דער ענין פון שלום, ער האט שוין אומגעברענגט די אלע שונאים וואס מען דארף, יעמאלט האט דער מלך געזאגט צו נתן הנביא, אנכי יושב בבית ארזים, און דער אייבישטער זיצט און דער לשון פון דוד המלך איז געווען אז איך זיץ אין א איך זיץ אין א אין א בית ארזים און ארון אלוקים איז בתוך היריעה, ס'איז נישטא נאך ס'איז נאך נישטא קיין בנין. די ראיה פון פסוק איז נישט בלויז אויף דעם סדר פון זמן המצוות, די ראיה וואס דער רמב ם ברענגט דעם פסוק איז נישט נאר אויף דעם זמן פון די מצוות, נאר אויף דערויף וואלט געווען גענוג די ערשטע פסוקים וואס די גמרא ברענגט, אויב ער וואלט געזאגט אז ס'רעדט זיך וועגן דעם סדר, אז קודם דארף זיין מחיית עמלק, דערנאך דארף זיין דער ענין פון בית המקדש, וואלט געווען גענוג טאקע דער פסוק פון אונזער, פון אונז, וואס די גמרא ברענגט אין סנהדרין פון, פון, פון פרשת ראה, והניח לכם מכל אויביכם, זעה איך שוין אז מען האט אומגעברענגט עמלק'ן, יעמאלט והיה המקום אשר יבחר השם. נאר דער רמב ם ברענגט דאס בעיקר צוליב א אנדער זאך, אז דאס איז א ענין וגדר אין קיום מצוות מלך און מלחמת והכרתת עמלק, אז ס'איז האט צו טון, ס'איין זאך איז פארבונדן מיט די צווייטע, פשוט געשמאק מבהיל'דיג ווי דער רבי ברענגט עס ארויס, דער רמב ם קען דאך ברענגען א פסוק פון דא, ווי די גמרא ברענגט, פארוואס גייט דער רמב ם אוועק אין שמואל, ווייל דארטן אין שמואל שטייט קלאר ויהי כי ישב המלך בביתו הניח לו מסביב, דארטן שטייט קלאר יעמאלט איז ויאמר ווער האט געזאגט? א מלך, דער גאנצער ענין פון הכרתת זרעו של עמלק און בנין, בנין האט צו טון מיט דעם ענין פון מינוי מלך, דערפאר איז די אלע דריי זאכן זענען איין זאך, טאקע דריי מצוות דריי מצוות, פון דעסוועגן איז דאס אבער איינע געבונדן אין די אנדערע סיי אין דעם זמן און סיי אין דעם ענין, דערמיט ווערט פארשטאנדיג וואס דער רמב ם ברענגט אלע ג' מצוות אין הלכות מלכים און אויך אין דער מצוות עשה אויף בנין המקדש, ווייל זיי זיינען תלוי און געבונדן זה בזה. די שאלה איז דאך געווען א געוואלדיגע שאלה, און דער רבי זאגט אז לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג די אלע אנדערע שאלות וואס מען האט געפרעגט פריערט אויף די סתירה פון רמב ם אין הלכות בית הבחירה און אין הלכות מלכים. פארוואס דערפאר ברענגט דער רמב ם די ג' מצוות? די שאלה איז דאך געווען א געוואלדיגע שאלה, דו רעדסט דא אין הלכות מלכים וועגן מינוי מלך, דו רעדסט אין הלכות בית הבחירה וועגן בויען א בית המקדש, דו רעדסט אין אין ספר המצוות, מצוה כ', וועגן אז מען דארף מאכן א מען דארף מאכן א מקדש, מען דארף מאכן א בית לה', ווי קומט אריין די אנדערע די אנדערע צוויי זאכן? עס איז פארשטאנדיג וואס דער רמב ם ברענגט דארטן אין ביידע ערטער די אלע ג' מצוות, ווייל ס'איז איין זאך, ס'איז טאקע דריי מצוות אבער ס'איז איין זאך. זייער געשמאק פארענטפערט, און זייער געשמאק פארוואס דער רמב ם גייט טאקע אין שמואל ב' און נישט כראיה פון חומש, וואס איז דאך, ווייל אלעמאל ברענגט מען פון חומש פאר מען ברענגט פון שמואל, און ס'שטייט דאך קלאר והניח לכם מכל אויביכם, דארטן איז די הדגשה, די הדגשה איז דארטן אז ויהי כי ישב המלך און הניח לו מסביב, יעמאלט איז ויאמר המלך, עס דארף זיין דער מלך דארף זיין דער ענין פון בויען דעם מקדש, עס איז אלע דריי זאכן איינס. אות ז'. לפי זה איז אויך מבואר דער המשך פון די הלכות אין אנפאנג הלכות בית הבחירה, מצוות עשה לעשות בית לה' מוכן שנאמר ועשו לי מקדש, יעצט וועט ווערן פארשטאנדיג אויכעט דער המשך וואס שטייט דארטן נאכדעם, און דער רמב ם איז ממשיך וכבר נתפרש בתורה משכן שעשה משה רבינו והיה לפי שעה כו'. וואס א שייכות האט דאס צו דעם ענין פון מצוות עשה לעשות בית לה'? וואס לייגט צו דער רמב ם כבר נתפרש בתורה משכן שעשה משה והיה לפי שעה, ס'איז מדגיש דארט דעם ענין אז דער אייבערשטער האט געזאגט משה צו מאכן דעם משכן, און לכאורה דער פסוק ועשו לי מקדש איז דאך אויף אנדערע מקדשים אויכעט, איז וואס דער רמב ם דא מדגיש דווקא דאס, און ער זאגט נאך והיה לפי ש ס, דאס הייסט אז מצוות בנין בית לה' גייט אויך אויף דעם משכן וואס משה רבינו האט געמאכט. דאס וואס דער רמב ם ברענגט אראפ דעם ענין פון משה נצטווה און ס'איז געווען נאר לפי שעה, ווייל ער וויל מדגיש זיין אין דעם אז די מצוה פון בויען דעם בית לה' גייט אויכעט אויף דעם משכן אפילו אז ס'איז געווען נאר זמני, ס'איז נישט געווען אויף אלעמאל. און דער רבי לייגט צו אין הערה דרײַ און דרײַסיק, אבער וויבאלד אז ס'איז נאך געווען נאר לפי שעה, ס'איז דאך נישט געווען מער ווי די פֿערציק יאר, איז מוכרח אז אין דעם ענדיגט זיך נישט דער גאנצער ציווי. וואו איז דער ציווי? דער ציווי גייט אויף ווייטער אויכעט, דער ציווי גייט אויף די אלע, אויף די אלע בתים וואס מ'האט געמאכט, סיי אין גלגל און סיי אין שילה און סיי אין נוב און סיי אין גבעון, און ביז דעם בית המקדש ממש אין ירושלים.

און דער בהניח פון מלחמת עמלק דארף מען זאגן אז אזוי איז געווען ביי אלע בתי מקדש. פשוט א געוואלדיגער דאס איז איינע פון די חידושים נפלאים וואס דער רבי ברענגט אין די שיחה. מ'האט ערשט געלערנט אז דער אז דער ענין פון ועשו לי ועשו לי מקדש וואס דער אייבערשטער האט געזאגט משה רבינו כאטש אז ס'איז געווען נאר אויף זמני מיט די אלע זאכן איז דאס גייט דאס אויף דעם משכן וואס משה רבינו האט געמאכט גייט אויכעט אריין דער ענין פון די אלע דריי זאכן האט געדארפט זיין אין די אלע בתי מקדשים וואס מען האט געמאכט האט געדארפט זיין די אלע דריי זאכן, מיר זאגן נאכאמאל דעם קטע, וויבאלד אז מצוות בנין בית המקדש איז פארבונדן מיט די אנדערע צוויי מצוות, ס'איז פארבונדן מיט מינוי מלך און ס'איז פארבונדן מיט מחיית עמלק, אז צום גדר הקיום פון בנין המקדש איז נוגע דער פריערדיגער קיום פון מינוי מלך און דער בהניח פון מלחמת עמלק, מען קען נישט מאכן קיין בית המקדש, מען קען נישט מאכן קיין משכן, פאר ס'איז נישטא דער ענין פון מינוי מלך און דערנאדען דער ענין בהניח, דאס איז מלחמת עמלק, דארף מען זאגן אז אזוי איז געווען ביי אלע בתי מקדש, און דער רבי וועט עס מסביר זיין זייער געשמאק, דאס הייסט, הגם אז דאס זענען ג' מצוות, לכאורה שטייט דאך אז ס'איז ג' מצוות וואס נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ, די דריי מצוות איז דאך געזאגט געווארן נאר ווען מ'וועט אריינגיין אין ארץ ישראל, לכאורה אז ס'דארף זיין א מינוי מלך, דערנאך די מחיית עמלק, און דערנאך דארף זיין די בנין בית המקדש, איז דאס נאר בנוגע דעם ציווי. פון אלע דריי מצוות, וויבאלד אבער אז מצוות בנין בית להשם איז איין ציווי לכל הדורות, ועשו לי מקדש וואס איז כולל אלע אויך די פריערדיגע בנינים, איז מובן אז אויך ביי יעדן פריערדיגן בנין המקדש און משכן איז דאס געווען נאכדעם ווי ס'איז געווען א מלך, און הניח מכל אויביך מסביב, וויבאלד אז תלויות זו בזו. טאקע די מצוה ווי דער פסוק ברענגט אראפ, ווי דער רמב"ם ברענגט אראפ און ס'שטייט אין ספרי, איז דער לשון נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ, דאס נוגע נאר דעם ציווי פון אלע דריי מצוות, וויבאלד אבער דער מצוה פון בנין בית לה' איז איז דאך איין ציווי וואס ס'שטייט אין פסוק אין תורה ועשו לי מקדש, פון דארטן לערן איך ארויס אז מ'דארף מאכן א בית לשם, און איך לערן ארויס נישט נאר אויפן משכן, נאר אויף די אלע מקדשים וואס איז געווען סיי אין גלגל און סיי אין שילה און סיי אין נוב און גבעון און סיי אויפן בית המקדש אין ירושלים, איז פארשטאנדיג וויבאלד אז דער פסוק לערנט דאך מיר ארויס אויף די אלע אנדערע, איז טאקע ווען מען איז אריינגעקומען אין ארץ ישראל און דארטן איז געווען דער ענין וואס איז נסתיים געווארן ווי געזאגט פריער אז דארטן איז דארטן איז פארפולט געווארן דער ועשו לי מקדש אז ס'איז געווארן א מקדש ראשון און א מקדש שני איז ממילא דארטן שטייט דער לשון אז ס'איז נצטוו די דריי זאכן אבער וויבאלד אז מען לערנט דאס אלץ ארויס פונעם פסוק ועשו לי מקדש, מוז זיין אז ביי משה רבינו און אין די אנדערע פלעצער וואס איז געווען, אי אין גלגל און אין שילה און אין די אנדערע ערטער, דארף אויכעט זיין דער ענין פון די דריי זאכן. ווי דער רבי וועט עס מסביר זיין זייער געשמאק, וואו מען זעט דאס אין די אלע אין די אלע פלעצער. נאר כשם ווי די שלימות פון בית המקדש עצמו לדורי דורות, ווי דער רמב"ם'ס לשון אין הלכות בית הבחירה, ניצט ער דעם לשון אז די שלימות פון בית המקדש לדורי דורות איז געווען דער בנין בית עולמים דווקא כשנבנה המקדש בירושלים, אזוי אויך אין זיינע תנאים וגדרים אלס הקדמה לזה דארף זיין מינוי מלך ומלחמת עמלק, אז זייער שלימות האט זיך אויפגעטון אין דעם בנין בית המקדש בירושלים דווקא. די שלימות פון בית המקדש לדורי דורות ווען איז דאס געווען? איז דאס געווען דווקא ווען ס'איז געווען דער בנין בית המקדש אין ירושלים, ווי דער רמב"ם זאגט, אבער און ס'דארף זיין די הקדמה פון מינוי מלך און מלחמת עמלק, אז זייער שלימות האט זיך אויפגעטון דווקא אין בית המקדש אין ירושלים, אבער דער ענין האט געדארפט זיין אויכעט אין די אנדערע פלעצער אויכעט און אפילו אין די משכן אין מדבר האט עס אויכעט געדארפט זיין, פארוואס? וויבאלד אז איך לערן דאך ארויס דעם ענין פון די אלע מקדשים ובפרט דעם בית המקדש לדורי דורות לערנט מען ארויס פון דעם פסוק ועשו לי מקדש, מוז דא אויכעט זיין די אלע דריי זאכן, איז טאקע נצטוו ווען זיי זענען אריינגעגאנגען אין ארץ ישראל, אבער אין ענין וועט מען עס זען אין די אלע פלעצער, געוואלדיג א געוואלדיגע חידוש נפלא ממש. ומהאי טעמא, יעצט וועט ווערן פארשטאנדיג, גייט אראפ איינע פון די שווערסטע שאלות וואס מ'האט אנגעהויבן מיט דעם די שיחה, מהאי טעמא ברענגט דער רמב"ם דעם פסוק ועשו לי מקדש און איז גלייך ממשיך וכבר נתפרש בתורה משכן שעשה משה רבינו והיה לפי שעה. געוואלדיג, די שאלה איז געווען וואס ברענגסטו מיט ועשו לי מקדש, ברענג בעסער א פסוק פון דעם, ווי געזאגט פריער אז דער בעסטער פסוק וואס דער רמב"ם האט געדארפט ברענגען איז געווען פונעם פסוק והיה המקום אשר יבחר ה' אלוקיכם לשכן שמו שם, דאס איז דער פשוט'ער פסוק וואס רעדט וועגן בויען א משכן, פארוואס ברענגט ער ועשו לי מקדש וואס בפשטות ועשו לי מקדש גייט דאך אויפן משכן, טאקע מען לערנט ארויס פון דעם אויף אלעם אבער בפשטות רעדט זיך עס דאך אויפן משכן, יעצט וועט ווערן זייער געשמאק פארשטאנדיג, דער רמב"ם וויל דא מדגיש זיין אז דאס וואס משה רבינו האט געמאכט דעם ועשו לי מקדש, און ער לייגט נאך צו וכבר נתפרש בתורה משכן שעשה משה, עס האט אינגאנצן נישט קיין שייכות לכאורה ווען מען קוקט פשוט, והיה לפי שעה, קומט ער דא מדגיש זיין א מורא'דיגע געוואלדיגע זאך, דערפאר ברענגט ער דעם פסוק, דער ציווי כפשוטו איז דאך געווען אויף משכן שעשה משה, לכאורה דער ציווי דאך אויף משכן שעשה משה, וואס אויך דערמיט האט מען מקיים געווען מצוות בנין בית לה' מיט אלע גדרים שבו. געוואלדיג, פשוט געוואלדיג די ווערטער. דער רמב"ם קומט אונז מדגיש זיין ועשו לי מקדש. וואס לכאורה גייט עס אויפן משכן וואס משה רבינו האט געמאכט, און ער לייגט צו משכן שעשה משה רבינו, און ער לייגט צו והיה לפי שעה צו אונז דערציילן אז אפילו דארטן איז געווען דער ענין פון די אלע דריי זאכן. וואו זעט מען עס? זעט מען עס זייער פשוט, און דער רבי זאגט עס קלאר, וואס אויך דערמיט האט מען מקיים געווען די מצוות בנין בית לשם, מיט אלע גדרים שבו. וואס איז די גדרים? די גדרים איז אז ס'דארף זיין די דריי זאכן, ס'דארף זיין קודם מינוי מלך, דערנאכדעם דארף זיין דער ענין פון מחיית עמלק, דערנאכדעם דארף זיין דער ענין פון בנין, פון בנין בית לשם. וואו זעט מען עס? זעט מען קלאר. ווארום משה רבינו מלך היה, ווי דער רמב ם שרייבט, דער רמב ם אליין שרייבט אין הלכות בית הבחירה, אז משה רבינו איז געווען, איז געווען א מלך. האבן מיר דעם ענין פון מלך. און ס'איז געווען לאחר מנוחה פון מלחמת עמלק, קלאר א פסוק ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב, א פסוק אין בשלח. זאגט דער רבי הגם אז ס'איז דאך נישט געווען דער ענין פון הכרתת עמלק אינגאנצן, איז זאגט דער רבי איז דאך אפילו פארן מקדש ראשון איז אויך נישט געווען נמחה זרעו של עמלק, וואס איז אבער געווען? ס'איז געווען א ענין וואס ויחלוש, ס'איז געווען א ענין פון ויחלוש. און ווי מען זאגט, ווי דער רמב ם שרייבט קלאר, אז ס'איז געווען לאחר מנוחה פון מלחמת עמלק, אז דער רמב ם שרייבט קלאר אז משה רבינו מלך היה, ס'איז געווען נאך ויחלוש יהושע את עמלק, און פון דעמאלט אן איז דער חיוב הציווי פון ועשו לי מקדש געבליבן, אויף אלעמאל, און ווען דער אייבערשטער האט געזאגט אין די תורה ועשו לי מקדש, און דאס ווייזט אויף די אלע אנדערע מקדשות, מוז דער רמב ם ברענגען ווען ער הייבט אן זאגן, ווען ער הייבט אן לערנען, אז ס'איז דא א מצוות עשה צו מאכן א מקדש, מאכן א בית לה' מוכן אויף צו מקריב זיין קרבנות, מוז ער ברענגען דעם פסוק פון ועשו לי מקדש, ווייל דווקא אין דעם פסוק, און ער לייגט צו, אז ס'איז נתפרש בתורה משכן שעשה משה לכאורה דו ווילסט דאך ארויסברענגען פון דא אז ס'א מצוות עשה אויף אלע דורות און ס'גייט אויף גלגול און שילה און אויף נוב און אויף גבעון און אויכעט אויפן בית המקדש הראשון בית המקדש השני און דער שלישי וואס איז אין ירושלים עיר הקודש פארוואס ברענגט ער דעם פסוק ווייל דא וויל ער מסביר זיין דווקא דעם ענין אז דארטן איז שוין געווען דער ענין פון די דריי פון די דריי זאכן. און די ראיה אויף דעם איז וויבאלד אז מען זעט אז דער רמב ם סיי אין ספר המצוות און סיי אין הלכות מלכים ווען ער ברענגט אראפ דעם ענין פון מינוי מלך וואסערע שייכות האט עס מיט די אנדערע צוויי זאכן און אין ספר המצוות ווען ער ברענגט אראפ אין מצוה כ' דעם ענין פון מצוות אויף צו בויען א בית לה' מוכן לקרבנות ברענגט ער די אנדערע צוויי אויכעט ווייל ער וויל ווייזן אז אפילו אז אפילו ווען דער אייבישטער האט אנגעזאגט דעם ועשו לי מקדש וואס פון דעם לערנט מען ארויס אז מען דארף מאכן די אלע אנדערע מקדשות ס'איז נישט נאר אויף דעם משכן. וויל ער ארויסברענגען אז דארטן איז אויך געווען די אלע דריי עניינים, עס איז געווען דער ענין פון מינוי מלך, משה רבינו, והכרזה, עס איז געווען דער ענין פון מחיית עמלק וואס עס איז געווען ויחלש יהושע, דערנאך געווען דער בנין פון דעם משכן, משה רבינו האט געבויט דעם משכן. אות ח'. לויט דעם איז מובן וואס דער רמב"ם איז מאריך, אנהויבנדיג פון משכן שעשה משה רבינו והיה לפי שעה און איז ממשיך, ווי גערעדט פריערט אין די צווייטע הלכה ברענגט איינע פון די שווערע שאלות איז געווען וואס ברענגט ער מיר אראפ דארט מיט די אלע מעשות פון גלגל מיט די אלע זאכן איז דאך נישט די דברי ימי ישראל ס'איז נישט קיין הלכה לויט דעם וועט ווערן דאס אויכעט פארשטאנדיג אראפגיין די שאלה פון דעם אויכעט והיה לפי שעה און איז ממשיך כיוון שנכנסו לארץ העמידו המשכן בגלגל ארבע עשרה שנה שכבשו וחלקו ווען מ'איז אריינגעקומען אין ארץ ישראל, האבן זיי געמאכט דעם משכן אין גלגל, און ער איז געשטאנען פערצן יאר, די פערצן יאר וואס מען האט איינגענומען ארץ ישראל און צוטיילט, וואס דערמיט איז ער מבאר אז דער ציווי פון ועשו לי מקדש ביי משכן משה איז געווען א ציווי לדורות, און אז מען האט אים מקיים געווען ווען העמידו משכן וכו', דער חילוק איז געווען נאר אין דעם אופן הקיום. דא דארף איך ארויסברענגען זייער א אינטערעסאנטע זאך, אז מען זעט ווי ס'גייט די דרגות פון דעם משכן, דערנאך קומט דער ענין פון פון גלגל און שילה, ביז ס'קומט צום בית המקדש אין ירושלים, גייט דרגות מעלה מעלה. סאו דערמיט איז, דער רמב"ם וויל מיט דעם מבאר זיין, אז מיט דעם וואס ס'שטייט דער ציווי ביי משה רבינו ועשו לי מקדש, איז דאס געווען א ציווי לדורות, נישט נאר ס'רעדט זיך דארטן וועגן משה רבינו זאל מאכן דעם משכן, דער פסוק ועשו לי מקדש איז אויף ווייטער אויכעט, אז מיט מיט מיט מאכן דעם גלגל מיט די אלע אנדערע ערטער האט מען מיט דעם מקיים געווען דעם קיום פון פון ועשו לי מקדש, דער חילוק איז געווען נאר אין דעם אופן הקיום. דער קיום, דער ענין פון ועשו לי מקדש גייט אויף אלע, דער חילוק איז נאר בזה. דער מקדש שעשה משה וויבאלד ער איז געווען געבויט אין מדבר און אויפגעשטעלט ממסע למסע, מען איז דאך געגאנגען מיט דעם פון מצרים, פון הר סיני, נאכדעם נאכדעם מתן תורה האט ער געמאכט דעם משכן, מען איז געגאנגען מיט דעם ביז מען איז געקומען ביז מען איז געקומען צו ארץ ישראל, במילא וויבאלד אז ס'רעדט זיך דאך א ענין פון מדבר, און ממסע למסע האט מען אים צענומען און אויפגעשטעלט, איז געווען אין אן אופן פון משכן, וואס איז דאס געווען? ס'איז געווען א אוהל, נאר לפי שעה, במילא איז דער אופן החיוב והקיום נמשך געווארן אויך ווען נכנסו לארץ. דער קיום ווי משה רבינו האט געמאכט, האט מען געמאכט די זעלבע זאך ווען מ'איז אריינגעקומען אין ארץ ישראל, כל זמן זיי זענען דארט געווען אין א סדר פון לפי שעה, דאס וואס דער רמב"ם קומט דא דערציילן, דערפאר רעכנט ער עס אויס אז ס'האט געדארפט זיין די זעלבע זאך וויבאלד אז דער ציווי ועשו לי מקדש גייט דאך אויף די אנדערע אויכעט, און ביז מ'איז נישט אנגעקומען אין ירושלים האט מען געדארפט מאכן דא, האט מען געדארפט מאכן אין גלגל און אין שילה און אין גבעון און אין נוב. וממילא איז דער דער אופן החיוב והקיום נמשך געווארן אויך ווען נכנסו לארץ, כל זמן זיי זענען דארט געווען אין א סדר פון לפי שעה, אזוי ווי ס'איז געווען ביי משה רבינו, איידער דעם גמר פון די ארבע עשרה שנה שכבשו ושחלקו, און יהושע איז דאך געווען א מלך. דער רמבם פסק'נט אין הלכות מלכים אז יהושע איז געווען א מלך, איז דאס געווען אין גלגל, ווען איז דאס געווען? מען זעט אז עס איז געווען אין די פֿערצן יאר סיי וואס כבשו וואס מען האט זיך געשלאגן מיט זיי, און דערנאכדעם חלקו האט מען געהאט א מלך, און מען האט געהאט דעם ענין פון דעם ענין פון כבשו, דערנאכדעם איז געווען דער ענין פון וואס מען האט געבויעט דעם משכן אין גלגל, ומשם דער רמבם איז ממשיך ווייטער, פון דארטן איז מען געקומען, זעהן מיר ווייטער דעם ענין אין גלגל, דעם ענין פון די דריי זאכן, מען זעהט דעם מלך, מען זעהט דעם ענין פון כבשו וחלקו, מען זעהט דעם ענין פון בנין פון דעם משכן, משם דארט איז מען שוין געקומען אין שילה, וואס דארט זענען די, נאכאמאל מדגיש זיין אז דער שילה און בית המקדש אין ירושלים ווערן דערמאנט אין חומש, ווי ס'שטייט פריער, כי לא באתם עד עתה אל המנוחה, וואס דאס גייט אויף שילה, ואל הנחלה, וואס דאס גייט אויף דעם ענין. אין ירושלים, דערפאר איז דא די חילוק אין אז אין שילה און ירושלים איז יעמאלט געווען איסור הבמות מה שאין כן אין גלגל און אין נוב און גבעון. משם באו לשילה וואס דארט זענען די אידן געווען אין א מצב פון מנוחה יותר אין ארץ ישראל, דער לשון איז כי לא באתם עד עתה אל המנוחה, וואו איז מנוחה? אין שילה איז שוין געווען אן ענין פון מנוחה, שוין געווען נאך די פֿערצן יאר, ס'איז דאך געווען לאחר שכבשו וחלקו.

איז ממילא איז דאך שוין דא דער ענין פון כבשו וחלקו, מען האלט שוין אין שילה, דעמאלט האט מען דארט געבויעט בית של אבנים, נישט קיין אוהל, דארט איז שוין געווען אן ענין פון א בית של אבנים, נישט געווען אינגאנצען א העכערע דרגה ווי פריער, ווי געזאגט פריער, שוין געווען נישט אזוי ווי דער ענין פון מסע למסע, און ס'געווען לפי שעה, אזוי ווי די אין מדבר די פערציג יאר, און אזוי ווי וואס איז געווען אין די צייט וואס איז געווען אין גלגל. דערנאכדעם איז געקומען, מען זעט דאך טאקע ווי ביז דאמאלס, נאר ס'איז געווען שס ט שנה עמד משכן שילה, דערפאר רעכנט ער אויס די יארן אויכעט, אז בשעת מ'איז שוין געקומען אין שילה איז שוין געווען מער א ענין פון מנוחה, ווי געזאגט פריער פון דעם פסוק אין פרשת ראה ווי רש י ברענגט אראפ אל המנוחה זוהי שילה, איז שוין געשטאנען שס ט שנה, דרײַ הונדערט און נײַן און זעכציק יאר, וואס איז שוין נישט ווייט פון דעם ערשטן בית המקדש און דעם צווייטן בית המקדש, וואס איז געווען פֿיר הונדערט און פֿיר הונדערט און צען. אבער אויך נאכדעם. און דער אבער דער רמב ם איז מוסיף אויכעט, דער רבי לייגט צו אין די הערה, דער רמב ם איז מוסיף, ופרסו יריעות המשכן עליו ולא היתה שם תקרה, פארוואס? נאך אלץ נישט געווען קיין בית קבוע ממש, שוין געווען מער ווי פריער, שוין געווען א בית של אבנים, קיין דאך האט מען נאך נישט געמאכט, ווען עט ווען עט ווערט דער ענין פון א דאך מיט א בנין ממש ווי ס'דארף צו זיין, איז דווקא אין ירושלים. אבער אויך נאכדעם נאכדעם וואס איז געווען דער ענין פון שילה די דרײַ הונדערט און נײַן און זעכציק יאר איז כשמת עלי חרב ווען עלי איז געשטארבן איז חרב געווארן דער דער דער דער דער משכן ובאו לנוב ובנו שם מקדש מ'איז געקומען אין נוב האט מען געבויט א מקדש כשמת שמואל חרב ובאו לגבעון וימי נוב וגבעון שבע וחמישים שנה דאס הייסט אז אויך בנוגע נוב וגבעון זאגט דער רמב"ם ובנו שם מקדש ס'ווערט אויכעט אנגערופן מקדש, הגם דארט האט געפעלט, כאטש דער ארון איז דארט נישט געווען, און עס ווערט בכמה מקומות אנגערופן, ווערט עס אנגערופן אין תוספתא אין זבחים און אין מאירי אין מגילה ווערט עס אנגערופן דער פלאץ אין נוב און אין גבעון ווערט אנגערופן במה גדולה, ווייל די מצוות בנין המקדש איז אויכעט דעמאלט געווען, ווי דער רמב"ם'ס לשון איז ובנו שם מקדש, וואס ווייזט אויס אויכעט אז ס'איז געווען א בנין פון אבנים. און איז אויך דעמאלט געווען נאר היות אז ס'איז נישט געווען קיין מצב פון מנוחה בתכלית פון מלחמה, דעריבער איז בימי נוב וגבעון נישט בית עולמים, ס'איז נאך נישט אלץ, ס'איז נאך אלץ נישט דער בית עולמים. און דער רבי לייגט צו אין די הערה אז ס'איז אז לכאורה דארף מען האבן א ענין דאס דארף דאך אויכעט האבן א מלך, וואו זעט מען דא אין נוב און גבעון דעם ענין פון מלך? זאגט דער רבי אז נוב איז נבנה געווארן דורך שמואל'ן, און גבעון איז אדער שמואל אדער שאול אדער דוד, איז דארטן געווען אויכעט דער ענין פון דער ענין פון מלך. דעריבער איז בימי נוב וגבעון נישט בית עולמים, און דער רמב"ם ענדיגט צו אז ומגבעון באו לבית עולמים, וואס דעמאלט איז געווען דער ענין פון מלך בשלימות, ווען איז געווען מלך בשלימות? דווקא יעמאלט, ס'איז געווען סיי ביי דוד און בפרט ביי שלמה, און אויך שלימות המנוחה פון מלחמת עמלק. דער רבי לייגט צו אין די הערה, עס איז זייער געשמאק פארשטאנדיג וואס דער רמב"ם רעכנט דאס אויס, און דווקא מיט די יארן, ווייל די יארן דא איז נוגע, מען זעט אז ווען עס איז געקומען צו שילה איז געווען דרײַ הונדערט און נײַן און זעכציק יאר, דאס איז שוין ענדליך צו דעם ענין פון א בנין, טאקע עס איז געווען אן א דאך, אבער שוין א ענין פון א בנין, און עס איז געווען אזויפיל יארן כמעט ווי דער בית המקדש הראשון און דער שני. דער רבי לייגט צו אין הערה נײַן און פֿערציק, וכן הוא הסדר דג' מצוות אלו בבנין בית השלישי, ווי דער רמב"ם זאגט אין ריש פרק י"א פון הלכות מלכים, געוואלדיג וואס דער רבי ברענגט ארויס אז ס'וועט זיין די זעלבע זאך אויכעט, נישט נאר וואס איז געווען ביי די אלע וואס איז געווען ביים משכן, און ס'איז געווען ביי גלגל, און גלגל איז געווען יהושע דער מלך, דערנאך איז געווען שילה, און דערנאך איז געווען די אלע אנדערע, איז נאר אויכעט ביים בנין השלישי וועט אויך זיין די זעלבע זאך. אין הלכה ד' זאגט דארטן דער רמב ם, יעמוד מלך וילחום מלחמת השם, דאס האט אויך צו טון צו מלחמת עמלק און מכרית זיין זרעו, און דערנאך זיין דער מצב פון מנוחה, דערנאך זאגט דער רמב ם, אם עשה והצליח ונצח כל האומות שסביביו, בנה מקדש במקומו, האבן מיר די אלע דריי זאכן, האבן מיר דעם ענין פון אז ווען משיח העט קומען, עט זיין דער ענין פון די אלע דריי זאכן, עט זיין דער ענין פון, ווי דער רמבם'ס לשון איז קלאר, יעמוד מלך, וילחם מלחמת ה', און יעמאלט בנה מקדש במקומו, האב איך די דריי זאכן, קודם וועט זיין א מלך, מינוי מלך, דערנאך וועט זיין דער ענין פון הכרתת זרעו של עמלק, דערנאך קען זיין דער ענין פון בנה מקדש במקומו. דער רבי ברענגט אראפ אין די נוגע אז ס'איז זייער די אריכות, די הערות אין די שיחה איז לענגער ווי די שיחה אליין, און ווען אין די שיחה מיט די הערות וואלט מען געדארפט האבן מסתם צען אדער צוואנציג שעה דורכנעמען אלץ פונקט וואס ס'טוט זיך, איז דער רבי ברענגט אראפ אז אין בית שני לכאורה איז נישט געווען קיין מלך, קען מען זאגן ווייל ס'איז א המשך פון בית המקדש פונעם ערשטן בית המקדש, נישט נוגע אזוי שטארק דא. און ערשט וועט ווערן פארשטאנדיג אויכעט פארוואס ער ברענגט אראפ דעם דעם ווארט דעם ג' מצוות, וואס איז תלוי זה בזה, ווי מען זעט ערשט אז אפילו ביים ווען משיח וועט קומען, פאר משיח וועט קומען, וועט זיין דער ענין פון מינוי מלך, און וילחם מלחמת השם, דערנאכדעם עט זיין דער ענין פון בנה מקדש במקומו, ווייל ס'איז תלוי איינער פונעם אנדערן, ווען ער זאגט שלש מצוות, וויל ער זאגן, ער וויל מדגיש זיין, איך ווייס אליין אז ס'איז שלש, איך קען דאך זען אז ס'איז שלש, די הדגשה פונעם שלש איז, אז ס'איז תלוי איינער אין דעם צווייטן, און ס'קען נישט זיין קיין שלימות פון איינעם אן דעם צווייטן. אות ט', על פי הנל, וועט ווערן פארשטאנדיג וואס אין אנהייב הלכות מלכים רעדט דער רמב ם וועגן אלע ג' מצוות, פארוואס ער ברענגט דעם פסוק לשכנו תדרשו ובאת שמה. איינע פון די שאלות איז דאך געווען וואס פארוואס, מען גייט פארענטפערן קלאר פארוואס ער זאגט ג' מצוות, וואס ברענגט ער בכלל די ג' מצוות, ער רעדט דאך דארט נאר וועגן מינוי מלך, הלכות מלכים. אינטערעסאנט אז אין די, עס ווערט דערמאנט אין איינע פון די הערות אז ס'ווערט, אז דער לשון איז הלכות מלכים ומלחמותיהם, קודם איז דא א מלך דערנאכדעם איז דא די מלחמה דערנאכדעם איז דא די בנין בית המקדש. יעצט וועט מען פארשטיין אויכעט וואס אין אנהייב הלכות מלכים רעדט דער רמב ם לכאורה דארף ער רעדן נאר וועגן מינוי מלך און ער רעדט וועגן אלץ ווייל און ער ברענגט אויכעט דעם פסוק דווקא לשכנו תדרשו ובאת שמה און נישט דעם פסוק פון והיה המקום אשר יבחר ה' אלוקיכם אדער דעם זעלבן פסוק ועשו לי מקדש ווי ער ברענגט אין הלכות בית הבחירה. נישט דעם פסוק ועשו לי מקדש ברענגט ער, און אויך נישט קיין פסוק מפורש בנוגע בית עולמים, נאר ער ברענגט און ער ברענגט דעם פסוק פון לשכנו תדרשו ובאת שמה. היות אז ער רעדט וועגן זמן בשעת כניסתן לארץ, נאך כיבוש וחילוק, מען רעדט דאך שוין נאך וועגן כיבוש וחילוק וואס דאס איז דאך געווען די ערשטע פערצן יאר, איז שוין דעמאלט געווען דער קיום פון די אלע ג' מצוות שנצטוו וואס זענען תלויין זה בזה, הגם אז זייער תכלית השלימות איז געווען בבנין בית המקדש בירושלים, דערפאר ברענגט דער רמב ם אראפ אז אזוי ווי מען איז אריינגעקומען אזוי ווי מען איז אריינגעקומען אין ארץ ישראל און ס'האט זיך אנגעהויבן דער ענין פון מיט יעמאלט איז שוין נתקיים געווארן דער ענין פון די ג' מצוות הגם נישט אינגאנצן ווייל אינגאנצן דער תכלית השלימות איז דאך נאר ווען ס'איז געווען דער בנין בית המקדש ממש, פון דעסוועגן ברענגט ער דא דעם פסוק לשכנו תדרשו ובאת שמה און ער ברענגט אראפ די אלע ג' מצוות ווייל יעמאלט האט זיך אויס שוין איז שוין געווען דער ענין פון שוין געווען דער ענין פון פון כיבוש כיבוש ארץ ישראל איז שוין געווען ס'איז אנדערש ווי ס'איז געווען דער ענין פון פון ביי יהושע וואס איז געווען ויחלוש יהושע דערפאר ברענגט ער עס אראפ דא אין דעם ענין די אלע ג' מצוות הגם אז ער רעדט נאר וועגן הלכות מלכים ס'איז שוין געווען דער בנין פון הבית, נישט קיין אוהל ווי לפני זה, שוין געווען דער ענין פון הבית אין שילה, שוין געווען נאך די י ד שנה פון כיבוש וחילוק, איז געווען א מצב פון מנוחה אין ארץ ישראל, און ס'איז געווען דורך יהושע, ווען איז דאס געווען? די אלע זאכן איז שוין געווען דווקא דורך יהושע וואס ער איז נתמנה געווארן למלך, האט דער רבי מדגיש געווען נאך א געשמאקן ענין, פארוואס יעמאלט איז שוין געווען דער ענין מער ווי ס'איז געווען ביי משה רבינו, און ס' דער רמב ם ברענגט עס אראפ אין דעם מינוי מלך, אין הלכות מלכים ברענגט ער שוין אראפ דעם ענין, פון די דריי זאכן, און אויכעט ער ברענגט דעם פסוק פון לשכנו תדרשו ובאת שמה, דער רבי איז מדגיש זייער געשמאק יעצט וואס ער איז נתמנה געווארן למלך, דער ענין פון די פערצן יאר וואס איז געווען, דער משכן איז דאך דאס געווען אין גלגל איז דאך דאס געווען דורך יהושע, וואס ער איז נתמנה געווארן למלך על ידי משה רבינו ובית דינו, ווי די מצוה פון מינוי מלך דארף זיין לדורות, ווי דער לשון איז אין רמב ם הלכות מלכים, עס דארף זיין על פי בית דין של שבעים זקנים ועל פי נביא, וואס דאס איז געווען דווקא יהושע, מה שאין כן דער משכן וואס איז געווען לפי שעה אין מדבר וממסע למסע, נישט אין א מצב פון מנוחה, און משה'ס מלוכה געפינט מען נישט אז עס זאל זיין על ידי מינוי ווי די פרטי מצוות מינוי מלך, משה איז געווען א מלך וואס דער אויבערשטער האט אים געמאכט פאר מלך, אבער ווי די הלכה איז ווי ס'דארף זיין נאכדעם דער ענין פון מצוה פון מינוי מלך איז געווען דווקא ביי יהושע'ן. און לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג יעצט פארוואס ער ברענגט דעם פסוק דווקא דא פון לשכנו תדרשו ובאת שמה, ווען מען רעדט ובאת שמה, דער פסוק רעדט זיך דאך וועגן משכן שילה, משכן שילה איז דאך געווען דווקא דורך דעם ענין פון יהושע, איז יעמאלט שוין געווארן, דערפאר ברענגט ער אויכעט דעם ג' מצוות, צו ווייזן אז דא רעדט מען וועגן דעם ענין פון שילה, וואס אין שילה האט זיך אנגעהויבן נישט קיין אוהל ווי ס'איז געווען אין גלגל און נישט ווי ס'איז געווען ביי משה'ן, נאר שוין געווען א בנין פון אבנים, הגם אז ס'איז געווען דער דאך איז געווען טאקע פון די פון די יריעות וואס מ'האט גענוצט אין משכן, אבער פון דעסוועגן איז דאס שוין געווען אין א ענין פון א אסאך גרעסערע מנוחה ווי פריערט, ווי מ'האט געזאגט פריערט אז אין שילה ווערט דערמאנט אין חומש, און אין שילה ווען ס'איז געווען שילה האט נישט געטארט זיין דער ענין פון באמות, מה שאין כן שפעטער איז ווייטער הותר געווארן באמות, און ווען מען איז געקומען אין ירושלים איז געווארן אסור אן ענין פון בנין בית לה' אין קיין ארט נישט אין דער וועלט נאר דארטן. יעצט ווערט פארשטאנדיג עכ"פ פארוואס ער ברענגט דעם פסוק ועשו לי מקדש דווקא אין הלכות בית הבחירה, ווייל דאס גייט נישט נאר אויף דעם ענין פון משכן פון משה רבינו, נאר ס'גייט אויף דעם אלע אויף די אלע ערטער, און ער ברענגט נישט דעם פסוק והיה המקום אשר יבחר אשר יבחר, ער וויל דווקא ברענגען אט דעם ענין פון ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, און אז דווקא דעם ענין, און דא ברענגט ער דווקא דעם פסוק פון לשכנו תדרשו ובאת שמה, וואס ער וויל רעדן אויף דעם ענין פון, וואס ער ברענגט דעם פסוק לשכנו תדרשו ובאת שמה וואס רעדט זיך וועגן דעם ענין פון שילה. אין הלכות מלכים ברענגט ער דווקא לשכנו תדרשו, ווייל דאס גייט אויף נישט קיין שילה ווען מען איז שוין אריינגעגאנגען אין ארץ ישראל, שוין געווען א מינוי מלך, עס איז געווען דורך א מלך וואס איז נתמנה געווארן דורך שבעים זקנים און דורך א נביא, און עס איז געווען מיט א מלחמה, און עס איז געווען די פערצן יאר געווען מלחמה און צוטיילן, דערפאר ברענגט ער איך מיין ווארשיינליך עכ"פ פארוואס ער ברענגט די ראיה פון שמואל און נישט פון דעם פסוק אין חומש, ווייל אין שמואל דווקא זעט מען ארויס דעם ענין ווי געזאגט פריער אז עס רעדט זיך וועגן וועגן וועגן וועגן דעם ענין פון מלך אויכעט, די זעלבע זאך קען מען אויכעט ברענגען וואס עס ברענגט זיך אראפ אין די הערות, אז אויכעט וואס ביי דוד המלך זעט מען אויכעט, ביי דוד זעט מען וישב וישב שם ווי גערעדט פריער, דערפאר ברענגט דער רמב ם דעם פסוק, און אויכעט ווי די גמרא ברענגט אראפ כי יד על כס קה אז ס'רעדט זיך וועגן א מלך, און אויכעט ביי דעם ענין פון שמואל'ן, ווען שמואל האט געזאגט שאול'ן, אותי שלח ה' למשחך, און גלייך נאך למשחך למלך, און גלייך נאכדעם זאגט ער אים עתה לך והכיתה את עמלק, ס'איז אלץ זייער געשמאק פארשטאנדיג, יעצט אין אות י' וועט דער רבי אראפברענגען, על פי זה קען מען אויך פארענטפערן די שאלה בנוגע דער הלכה הנל אין הלכות בית הבחירה, און וואס מען קען פון איר ארויסלערנען להלכה בפועל, וואס דער אלטער וואס דער רבי זאגט, וואס דער רמב ם זאגט אין בנוגע צו דער הלכה אין הלכות בית הבחירה, וואס ער ברענגט אראפ דארטן דעם ענין פון. אז משה רבינו, שוין נתפרש געווארן אין חומש אז משה רבינו האט עס געמאכט, און ער ברענגט אראפ דווקא דעם ענין פון משה רבינו ווייל ער וויל ווייזן ווי געזאגט פריער אז משה רבינו האט עס געמאכט און פון דארטן ווערט די מצוה אויף אלע בתי מקדשים און אז ביי משה'ן איז שוין מקויים געווארן דער ענין פון די דריי זאכן פון מינוי מלך און און ויחלש יהושע, און דערנאך האט משה געקענט מאכן דעם בנין פונעם משכן, און הערט וואס מען קען ארויסלערנען פון דעם א הלכה למעשה בפועל, זייער געשמאק. דער רמב ם פסק'נט, ואסור לאדם שיעשה בית תבנית היכל, אכסדרה, אדער תבנית אולם, חצר כנגד העזרה, אז א מען טאר נישט קיינעם, מען טאר נישט מאכן קיין מאל דעם בנין ווי ס'האט אויסגעקוקט דער היכל, ווי ס'האט אויסגעקוקט דער חצר, וואס איז געווען כנגד העזרה. איז וויבאלד אז די אלע אויסגערעכענטע בניינים האבן געהאט א דין מקדש, און ביי יעדן האט מען מקיים געווען די מצוה פון ועשו לי מקדש, ווי די רבי האט מחדש געווען אז אין יעדן איינעם איז געווען דער ענין פון ועשו לי מקדש גייט אויף אלע, און ביי אלע האט מען מקיים געווען דעם ענין פון ועשו לי מקדש, און ס'איז געווען דווקא די אלע דריי זאכן מקויים געווארן דארטן, ביז אז אויך דער בית המקדש, א געוואלדיגע געשמאקע ראיה, ביז אז אויך דער בית המקדש הגם אז זיין ציור און די פרטים, פון מידת אורכו ורוחבו זענען געווען אנדערש ווי אין משכן, פון דעסטוועגן זענען די עניינים העיקריים שבו געווען בדוגמת המשכן, א געוואלדיגע געשמאקע ראי' צו דעם רעבן וואס דער רבי ברענגט אז דער משכן וואס משה רבינו האט געמאכט האט געהאט א השפעה אויף אלע בתי מקדשים אויף אלע בתים לה' וואס מען האט געמאכט שפעטער, ווי דער רמב ם אליין שרייבט

זאגט דאך די רמב ם קלאר אז אפילו אין בית המקדש האט מען געמאכט נאך א מחיצה וואס זאל זיין אזוי ווי די קלעים וואס איז געווען אין חצר ווען ס'איז געווען אין משכן וואס משה רבינו האט געמאכט אין די מדבר און יעדע זאך וואס איז אין דעם אין ווער ס'איז אין דער מחיצה ווערט עס אנגערופן חצר אוהל איז דאס אזוי ווי דער חצר אוהל מועד און עס ווערט אנגערופן עס ווערט אנגערופן עזרה. דאך א געוואלדיגע זאך זעט מען אז דער רמב ם ווען ער רעדט וועגן בית המקדש זאגט ער אז דער ענין פון מאכן דעם מחיצה ווייט אוועק פון דעם פון דעם מקדש האט עס צו טון מיט דעם משכן וואס משה האט געמאכט. זאגט דער רבי דא נאך א חידוש נפלא ביותר, וויבאלד אז מען זעט אז דער ענין ועשו לי מקדש איז דער יסוד אויף אלע בתי מקדשים, און דער בית המקדש, מען טאר נישט מאכן און די בית המקדש איז דא איז דא נאך א נאך א מחיצה וואס איז דוגמא פון דעם, זאגט די רבי יש לומר דא קומט דער חידוש פונעם רב'ן אז דער איסור לעשות בית תבנית איז חל אויך אויפן נאכמאכן דעם תבנית פון משכן פון משכן שילה און פון נוב וגבעון, נישט נאר אז ס'גייט אויפן בית המקדש, אין ירושלים, נאר אפילו אויף די משכן וואס איז געווען אין מדבר, און אויף די משכן שילה, און אויף נוב וגבעון, איז אויך געווען, איז דא א איסור אז מ'טאר נישט מאכן זאכן ווי דעם, ווי דעם, אז מ'טאר נישט מאכן ס'זאל אויסקוקן תבנית ווי זיי זענען, ווי זיי זענען געמאכט געווארן. אין אות ד' איז דא, דער רבי ברענגט דעם ביאור בזה אין פנימיות הענינים. דער ביאור בזה בפנימיות העניינים, אינעם תוכן און סדר פון די ג' מצוות איז חסידות מבאר וואס איז דער תוכן פון די דריי מצוות פון מינוי מלך, מחיית זרעו של עמלק, און בנין בית המקדש, איז ווערט מבואר אין חסידות, דער צמח צדק אין אור התורה אין פרשת בשלח איז מבאר אזוי, שום תשים עליך מלך, די ערשטע מצוה איז די בחינה פון יראה, וואס האט עס טון מיט יראה? ווארום מלך איז ענינו יראת השם יתברך ביתר שאת, דער מלך אליין האט מורא פאר דעם אייבערשטן ביתר שאת, ער איז בטל צום אויבערשטן, און דורך דעם מלך ווערט נמשך די יראה און ביטול צום גאנצן עם. אויך דער אלטער, דער צמח צדק אין דרך מצותיך אין מצוות מינוי מלך ברענגט עס אויכעט אראפ. און אז מען דערגרייכט שוין צו דער בחינה פון יראה, ס'הייסט אז דער מלך האט א יראה יתירה און ער ברענגט עס אריין אין גאנצן עם, און אז מען דערגרייכט שוין צו דער בחינה פון יראה דער ענין פון אתכפיא, אתכפיא מיינט אז מ'איז ער האלט זיך איין, ער האט דעם יצר הרע, ער וויל עס טון אבער ער האלט זיך איין, דארף דערנאך זיין מחיית עמלק, וואס דארף זיין דער ענין על פי פנימיות הענינים, על פי חסידות, דער ענין פון וביערת הרע, וואס דאס איז דורך אתהפכא, נישט נאר ס'דארף זיין דער ענין פון יראה פון אתכפיא, דאס קומט פון דעם מלך, עס דארף זיין דער ענין פון וביערת הרע, דאס איז דער ענין פון אתהפכא, מחיית עמלק, מ'דארף מוחה זיין דעם גאנצן ענין פון דעם יצר הרע, און ערשט דערנאך קען מען און מען דארף צוקומען צו דער מדריגה פון יראה עילאה, וואס איז יראה עילאה? א אסאך א העכערע דרגה אין יראה, נישט קיין יראת העונש, יראת רוממות, ווייל דאס קומט דורך בית המקדש, ווי דער לשון איז, שטייט קלאר אין פרשת קדושים און אין בהר, ומקדשי תיראו, סאו ווי קומט מען צו די יראה עילאה? דורך בית המקדש האבן מיר דעם מינוי מינוי מלך און מיר האבן דעם ענין פון וביערת הרע און מיר האבן דעם ענין פון בית המקדש וואס די מדריגה פון יראה קומט פון בחינת חכמה דער ענין פון תורה וואו נעמט מען די מדריגה פון יראה דאס קומט תורה און אזוי איז עס אויך בכל דור ודור נישט דווקא ווען עס איז געווען דער בית המקדש אויך בזמן הגלות משחרב בית המקדש איז די ד' אמות של הלכה ווי די גמרא זאגט אין ברכות. האבן מיר האבן מיר דעם ענין פון די דריי דרגות אין רוחניות עניינים אפילו יעצט אויכעט, מיר האבן דעם ענין פון מלך וואס דער מלך ברענגט אריין אין יעדן אידן דעם ענין פון דעם ענין פון יראה, דערנאכדעם קומט דער וביערת הרע, אתהפכא, דערנאכדעם קומט די ענין פון מדריגה פון יראה וואס דאס איז חכמה וואס דאס איז תורה, און על פי זה וועט מען פארשטיין פארוואס דער ציווי אויף בנין בית המקדש און אויך דער בנין פון ערשטן מקדש וואס דאס איז משכן בפועל וואס משה האט געמאכט האט געדארפט זיין דווקא דורך משה רבינו. ווי דער רמב"ם איז מדייק, כבר נתפרש בתורה משכן שעשה משה רבינו, ווי גערעדט פריער, ווי געזאגט פריערט אז עס ליגט אין דעם א מורא'דיגע הדגשה, יעצט אין פנימיות הענינים זעה איך דא אין דעם א מורא'דיגע הדגשה, אז שנתפרש בתורה משכן שעשה משה רבינו, וואס קומט דאס אונז לערנען? ווארום די המשכת הדעת צו יעדער אידן וואס דורך דעם קומט מען צו יראה, איז על ידי משה, ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא פרק מ ב, וואו מיר געפינען אז אויפן פסוק, ס'איז א פסוק אין פרשת עקב, ועתה ישראל, משה רבינו זאגט צו די אידן אין חומש דברים, ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה, פרעגט די גמרא אין ברכות א געוואלדיגע קשיא, אטו יראה מילתא זוטרתא היא משה רבינו זאגט ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה, יראה איז נישט קיין קלייניגקייט, וואס ענטפערט די גמרא? אין לגבי משה מילתא זוטרתא היא, וואס הייסט לגבי משה מילתא זוטרתא היא, וואס אבער מיט אלע אידן? דעריבער האט התחלת ענין המלוכה יראה תתאה, ביז דעם בנין המשכן יראה עילאה, לאחר זה געדארפט קומען על ידי משה רבינו. וואס איז דער ענטפער אויף דעם? לגבי משה מילתא זוטרתא היא, ער זאגט דאך דאס אן צו די אידן, איז נאכמער דער ענין המשכן והמקדש איז דאך כמאמר רזל ווי ס'שטייט און דער רבי ברענגט אראפ און אלעמאל באוואוסט בתוכו לא נאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו אלא בתוכם בתוך כל אחד ואחד מישראל אז יעדער איד קען און דארף אויפטון צו זיין אליין א משכן ומקדש ווי דער לשון איז, ושכנתי בתוכם, זיי זענען דער משכן און מקדש, און דעם כח אויף דעם האט ער פון בחינת משה וואס איז דא ביי אים, מיט דעם ווערט פארענטפערט די שאלה, אין, די גמרא זאגט אין לגבי משה מילתא זוטרתא היא, וואס אבער מיט אונז? ווען דער אמתער איז, דער אלטער רבי זאגט, ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא, אז. ער איז מסביר אז לגבי כל אחד ואחד מישראל איז טאקע יראה א מילתא זוטרתא, ווי עס שטייט אין פסוק מה ה' אלקיך שואל מעמך, ווי קומט דאס? דאס קומט דווקא דורך משה רבינו, אבער לאידך יעדער איד האט א בחינה פון משה רבינו אין אים, און פון דעם קומט דער ענין אז ס'איז מילתא זוטרתא, אבער לאידך איז שלימות פון מצוות בנין המקדש געווען בבית עולמים, דער שלימות איז נישט געווען אין דעם משכן, דער שלימות איז געווען דווקא אין בנין בית עולמים, עס איז געווען א בנין, און עס איז געווען ווי גערעדט פריערט אז דארט דווקא ווערט פארפילט דער ציווי פון ועשו לי מקדש, ביז דער ענין המלכות בשלימות ובגלוי האט זיך אויפגעטאן דורך דוד המלך, דווקא דורך דוד'ן, ביז צו דעם גילוי פון מלכות בתכלית השלימות, וואס וועט זיין ווען, ווי דער רמב ם זאגט אין סוף פרק י א אין הלכות מלכים, עס וועט זיין יעמוד מלך מבית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, ויכוף כל ישראל, לילך בה ולחזק בדקה, וילחם מלחמת השם, ובנה מקדש במקומו, וואס דאס זעט מען אז ס'איז דא די אלע דריי זאכן דארטן, דער מינוי מלך, הכרתת זרעו של עמלק און בנין בית המקדש, וואס דעמאלט וועט זיין דער ענין פון מלך בשלימות, און הכרתת זרעו של עמלק בשלימות, עס וועט זיין השם שלם והכסא שלם, ווי עס שטייט אין פרשת בשלח כי יד על כס קה, אין השם שלם ואין הכסא שלם, נאר יעמאלט וועט עס זיין ווען עס וועט זיין דער ענין פון הכרתת זרעו של עמלק בשלימות, עס וועט זיין דער גילוי מלכותו של הקדוש ברוך הוא און שלימות אין בנין בית המקדש וואס וועט זיין בית המקדש השלישי, א בנין נצחי, וואס וועט זיין מקדש, אדני, כוננו ידיך, במהרה, בימינו ממש.